א גוטן ערב ראש השנה תשע"ח, הבא עלינו לטובה. כ'האב געוואלט זאגן, אזוי ווי ס'קומט יעצט צוויי תעניתים, איינס איז צום גדלי', די צווייטע תענית איז יום כיפור, האב איך געוואלט זאגן מיין יעדן פארן תענית'דיגע דרשה, די אלע וואס האבן מיחוש'לעך און קראנקייטן זאלן גיין פרעגן דעם דאקטער צו ער מעג פאסטן, אויב דער דאקטער וועט זאגן אז ער טאר נישט, זאל ער גיין צו א רב. ביז ער'ט טרעפן א רב וואס איז ער מתיר אזוי ווי דער דאקטער זאגט, ווייל אין דעם איז דער דאקטער גערעכט, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג מען זאל נישט זיין קיין פרומער, אל תצדק הרבה ואל תרשיע הרבה, ווייל דאס קען מאכן אן אומגליק, אז דו זאלסט בלייבן א בורדען פאר די רעסט אוו יור לייף, פאר דיין גאנצע פעמילי, זאלסט בלייבן א בורדען, און דאס איז נישט גוט. ווייל די תורה איז וחי בהם ולא שימות בהם איז במילא דארף מען זייער וואטשן, אויסער דעם איז דא נאך א זאך פארוואס היי יאר זאל מען נישט פאסטן טאמער מען האט די מינדעסטע מיחוש'ל איז פשוט ווייל נארמאל איז דא צווישן צום גדליה ביז יום כיפור אן עקסטערע טאג, די יאר גייט זיין א טאג ווייניגער ווייל שבת פאסט מען נישט איז עס א נדחה. אז ס'איז א נדחה, וועט אויסקומען אז דו האסט נישט גענוג צייט אז דיין באדי זאל ריקופערעיטן פון דעם שווערן תענית, ממילא דו האסט נישט גענוג צייט דיין באדי זאל ריקופערעיטן, גייט עס מאכן אז אפילו א געזונטער מענטש קען ווערן פארשוואכט יום כיפור. ס'איז דא אין של"ה הקדוש ווערט געברענגט ס'געווען מענטשן וואס האבן געפאסט פֿערציק טאג פאר. יום כיפור איז דער של"ה הקדוש אליינס ברענגט, דאס איז נישט קיין הנהגה פאר יעדן, ס'דא מענטשן וואס וועלן נישט קענען פאסטן יום כיפור, האסטו גארנישט אויפגעטון, ביסט געווען א פרומער, האסטו געמאכט אייגענע תעניתים, און דעם תענית וואס דער אייבערשטער הייסט זאלסט פאסטן האסטו נישט געטון. על כל פנים איז די יאר דארף יעדער איד אבאכט געבן, מחוץ די יונגע בחורים וואס האבן כח, יעדער איד זאל פרעגן א דאקטער, ווייל ס'איז צו נאנט די טעג. זאל ער וויסן צו ער מעג פאסטן צו ער טאר נישט, און אז טאמער דער דאקטער זאגט אז ער טאר נישט פאסטן, און דער בהמה גייט און ער פאסט, איז ער א רוצח, סתם א רוצח, טאמער ס'געשעהט אים גארנישט בלייבט ער ווייטער א רוצח. יעצט, יום כיפור מעג מען עסן ווען איינער איז קראנק שלא כדרך אכילה, דאס טייטש אזוי, על פי תורה מוז מען עסן עובר צו זיין א כזית, א חצי שיעור איז אויך אסור מן התורה. טאר מען דאס אויך נישט עסן. טאמער מען איז אבער קראנק מעג מען יא עסן, און מען דארף עס עסן פחות פחות מכזית. און ס'דארף זיין נאך א זאך, די טיימינג דארף אויכעט זיין ווייניגער ווי אכילת פרס, וואס אין דעם איז א מחלוקת צו דאס איז פֿיר מינוט ביז נײַן מינוט איז דא שיטות, און אנע דעם איז מען נישט עובר א דאורייתא, ס'טייטש לכתחילה טאר מען נישט א חצי שיעור אויך נישט, יעצט די חכמים האבן געהאט. בקבלה אז ביי כותבת הגסה וואס דאס איז קלענער ווי א כביצה איז מען שוין יתבא דעתיה ער ווערט בארואיגט און אין די תורה שטייט דאס ווארט עינוי אז מען זאל זיך פלאגן יעצט איבעראל אין די גאנצע תורה איז די שיעור א כזית פארוואס ווייל ס'שטייט אכילה ביי יום כיפור שטייט עינוי האבן די חכמים געהאט בקבלה אז די עינוי איז ביי כותבת וואס דאס איז קלענער פון א כביצה אביסעלע ווייניגער. דער שיעור איז גוט סיי פאר א קליינע מענטש און סיי פאר עוג מלך הבשן. יעצט טאמער איז מען מתיר פאר א חולה צו עסן דארף מען וויסן צוויי זאכן, נאמבער וואן אז ער זאל עסן ווייניגער ווי א ביצה בינונית, ער זאל עסן נאר לאמיר זאגן א צוויי דריטל דערפון, און ער זאל אויכעט ווארטן צווישן איין אכילה און צווישן די צווייטע זאל ער ווארטן וויפיל דאס הייסט כזית בכדי אכילת פרס, יעצט ס'הייבט זיך אן בערך ביי פיר מינוט און ס'לאזט זיך אויס ביי ניין מינוט. יעצט, די אחרונים זאגן שוין אז בדיעבד ביי צוויי מינוט קען מען אויכעט שוין מיקל זיין טאמער איינער איז קראנק און ער ברויך עס האבן. און טרינקען איז אויך אנדערש ווי ביי אלע איסורים, סתם א איסור ביי טרינקען איז א רביעית, יעצט ביי יום כיפור איז דא אן אנדערע שיעור, ווייל ביי יום כיפור דארף דאך זיין צו עס איז צו ער ווערט בארואיגט מיט דעם געטרינקעכץ, איז דער שיעור איז כמלא לוגמיו, דאס טייטש אזוי. ער קען טרינקען אביסל ווייניגער ווי מלא לוגמיו. וואס הייסט מלא לוגמיו? מלא לוגמיו מיינט אז אז מען נעמט די באק, קודם פילט מען אן די מויל מיט וואסער, און מען נעמט די הענט און מען שטופט אויף איין זייט באק ס'זאל ארויסגיין די וואסער, בלייבט נאר איין זייט באק אנגעפילט מיט וואסער, און דאס הייסט כמלא לוגמיו. יעצט בעיסיקלי איז דאס ווייניגער ווי א רביעית ביי א אדם בינוני. אבער יעדער דארף זיין אנדערש, למשל אז מען געט צו טרינקען פאר א בר מצוה בחור דארף עס זיין מלא לוגמיו פונעם בר מצוה בחור, נישט דיין מלא לוגמיו, סאו הגם מען זאגט דאס ווארט מלא לוגמיו מען מיינט נאר העלפט פון די באק, מען מיינט נישט די גאנצע מויל. יעצט למעשה, איך האב ענק שוין געזאגט, איך בין געווען אמאל אין כולל חזון איש ערב יום כיפור האב איך געזען זענען עוסק אז יעדער האט אריינגענומען וואסער, און ער האט געפושט אויף די באק און ער האט אויסגעשפיגן און ער האט געמאסטן וויפיל ס'איז ביי אים מלא לוגמיו, אויף טאמער דארף ער אויספאסטן יום כיפור, אבער ס'איז נישט קיין לצנות, ווייל ס'ווערט געברענגט אין די פוסקים מ'זאל אזוי טון, למשל מ'האט א שוואך יונגל, מ'ווייסט אז ער וועט נישט קענען דורכטראגן דעם תענית, זאל מען אויסמעסטן זיין מלא לוגמיו. יעצט איז דא נאך א זאך, אז אכילה און שתיה איז זיך נישט מצטרף. דאס טייטש אזוי, לאמיר זאגן איינער קען טאקע נישט פאסטן געהעריג, עס קען ער לאמיר זאגן יעדע צוויי מינוט, אויב נעמען מיר אן צוויי מינוט איז די קלענסטע שיעור פון כזית בכדי אכילת פרס, קען ער עסן יעדע צוויי מינוט און טרינקען יעדע צוויי מינוט, עסן עסט ער א ווייניגער ווי א ביצה, און טרינקען טרינקט ער ווייניגער ווי מלא לוגמיו, יעצט ס'איז דא אסאך מאל וואס די דאקטער זאגט ער מוז עסן געהעריג, דעמאלטס דארף ער עסן געהעריג, דעמאלטס איז נישט דא קיין שום מין היתר ער זאל זיך משוגע מאכן ווייל ס'שטייט וחי בהם. ולא שימות בהם. דער עולם מיינט ער זיצט נאך זאג א פסק און מען דארף נישט גיין הערן תקיעת שופר זאג איך שוין יארן מיינט דער עולם אז יו נאו ער איז נישט קיין רב ער האט נישט קיין דעת תורה עטס קענט די האול ניין יארדס קענט עטס דאך זייער גוט יא אזוי גייט עס ליידער מען מאכט חוזק מען לאכט מען טוט יא ס'איז גוט מען קאלט אריין ווער ביסטו און מען וועט דיך לייגן אין חרם מען וועט מען וועט מען וועט.

און ער האט גערעיפט קינד פון זעקס יאר, ס'איז געווען א מיידעלע, און ער האט נישט געהאט בעסערס וואס צו טוהן, ער איז, מען זעהט ער איז א הויעכער, א מענטש מיט א בארד, מיט די גאנצע קלאפער געצייג. סאו בקיצור רבותי, עטץ קוקטס אויפן שלחן ערוך, און איך קוק אויף אויף די פרוי, איך קוק אן צו איר קומט ער נישט, צוריק, רבותי די גאס איז אזוי אינפעסטעד מיט שייגעץ שטיק, מען קוקט שוין נישט וועם מען נעמט, וואס קען א קינד פון זעקס יאר א מיידעלע האבן מיט דיר אין קאמפעטיבל, וואס איז די קאמפעטיבל, ס'האט אפילו נישט קיין לאך ווי דיין אבר קען אריינפיטן, דיין אבר מוז זיין עטליעסט אזוי גרויס אז וואלסט איר אויפגעריסן, און דעטס קאלד סעקס און דעטס קאלד אינדזשוימענט, און דאס לאזט מען צו, און א מאמע מעג איבערלאזן קינדער אויף בעיביסיטערס אפילו אויף די עלטסטע טאכטער, האסט אויב נישט צו צען קינדער צו אכט קינדער, פינף קינדער און די עלטסטע איז צוועלף יאר. ווען ס'געשעט אן עמורדזשענסי ווען ס'איז דא א רויעך אין הויז ווייסטו וואס צו טון? ווי מעגסטו טון אזא רציחה? תקיעת שופר? דער אייבערשטער האט דיך געפטר'ט פון אלע מצות עשה שהזמן גרמא נישט נאר פון תקיעת שופר. איך וויל נאכאמאל זאגן, כ'האב געזאגט און כ'על עס זאגן נאכאמאל, אויב דו האסט קינדער צו וואטשן, זוך נישט קיין היתרים, ביסט אזוי מחויב אין תקיעת שופר פונקט ווי דו ביסט מחויב פורים ביינאכט צו הערן שופר, ס'איז די זעלבע זאך. אזוי ווי פורים ביינאכט איז נישט דא קיין שופר, איז נישט דא ראש השנה פאר דיר קיין שופר. די קינדער פטר'ן דיך. נאך מער אז דו לאזט איבער די קינדער, ביסט א רוצח. ס'איז געווען אמאל א מענטש, א סאלדאט, ער איז געשטאנען ביים פראנט, די בעלי מוסר ברענגען דאס פאר א משל, ער איז געשטאנען אין סיביר ביים פראנט, די שונאים זאלן נישט אריינקומען, אינמיטן די נאכט, רוקט ער זיך אן צום פאלאץ פון קעניג און זאגט, כ'האב געהאט אזאלעכע געגועים דיך צו זעהן, וואו! כ'בין געקומען צו לויפן פון סיביר! זאגט דער קעניג, דו ביסט משוגע, האסט דאך איבערגעלאזט דעמאלטס אן עפענונג דארט וואו דו האסט געוואטשט, קען דאך דער שונא אריינקומען, נעמט ער א ביקס און שיסט אים גראד אפ, האסט געהאט גרויס געגועים? האב נישט קיין גרויסע געגועים, קאנטראל דיך! דאס זעלבע אויך, איבערצולאזן א קינד אליינס, דאס איז גרויס געגועים, איך וועל ענק זאגן מער, איך גיי מיט ענק נאך א טרעפ, אראפ און נאך א סטעפ פארווארד, טאמער לאמיר זאגן מ'האט אריינגעפירט א ווייב אין שפיטאל, זי איז א יולדת צו וואטעווער די, דער איז סאו מעני טינגס דעט קען העפן, און דו בלייבסט אליינס אינדערהיים וואטשן די קינדער, ביסטו אויך פטור פון תקיעת שופר, ווייל אזוי האמער אונז א כלל גדול, אונז האמער א כלל גדול אז עוסק במצוה פטור מן המצוה, ס'איז נישט דא נאך אזא מצוה ווי צו וואטשן קינדער, דו ביסט אויך פטור, דער זכר, נישט נאר דער נקבה, דער זכר איז אויך פטור, און טעיק איט פראם מי. ווייל איך ווייס וואס גייט פאר, און נישט נאר דאס, די קינדער זענען היינט אזוי צולאזט, שטעל דיר פאר, ס'איז דא א יונגל, ס'איז דא צוויי יונגלעך, זיי האבן עלעקטרישן ביציגל, זיי האבן אלעס, א פרוי איז אריינגעגאנגען אין א סטאר אין בני ברק קויפן שיך פאר די קינדער, מיענווייל, אהער און אהין, מ'לייגט דאך אראפ דעם בערזל, מ'טרייט אן די שיך, האבן זיי צוגעגנב'עט אלע קרעדיט קארדס מיטן געלט. זיי זאגן אליינס בני ברק האט נאכנישט געהאט א מין אזא מין זאך אפילו קינדער פון צען יאר זאלן צוגנב'ענען פון פרויען קרעדיט קארדס מיט געלטער איטס איטס אנבעליוועבל און דער צען יעריגער קען שוין שטופן אין תחת אויך פאר איינעם ער ווייסט שוין פונקטליך וואס ער טוט הי נאוס עקזעקטלי וואט הי איז דואינג איינער ער איז שוין א וויקטעם פון אפאר מענטשן. און איך בעט ענק נאכאמאל, אויב דו האסט נישט ווער ס'זאל בעיביסיטן די קינדער ביסטו אויך פטור, און אז דו גייסט אין שול און דו נעמסט מיט די קינדער זאלסטו געדענקען, אלע קינדער, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך, אלעס מוז זיין ארום דיין טיש, און כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען א קינד דארף גיין אין טוילעט גייט מען מיט און מ'באקוקט קודם דעם טוילעט צו ס'נישט דארט דא איינער, ווייל די חזירים זיצן דארט, און אונטערן טוילעט, ס'גייט. דאך נישט ביז אראפ, איז אונטערן טוילעט שטופן זיי אריין די הענט פאר פרעמדע מענטשן, זייער געווארנט זיין וואס מען טוט, און אז ס'קומט אויס אז האסט נישט געהערט שופר, וועסט זאגן דעם אייבערשטן ליסן איך האב געהיטן דיינע קינדער, וואט עלס קוד איי דו, איי דיד קאנסטראקטיוו, און רבותי איך ווייס דער עולם, נחום ראזענבערג זאגט, נחום ראזענבערג ווייסט. צו גוט וואס ער זאגט. איך זאל קענען די סוגיא פון חזקי ווי א ווי מיט טומאת כהנים אזוי גוט ווי איך קען די סוגיא, וואלט איך געשריבן פינף ספרים אזוי ווי די נודע ביהודה, פינף, נישט איינס. רבותי פאלגטס מיך, יו וויל נעווער ריגרעט. זיי האבן א פראבלעם, האסט יא געהערט שופר, האסט נישט געהערט שופר, אבער דיין קינד איז געבליבן סעיף. יעצט זיי האבן א פיקטשער פון דעם וואס האט גערעיפט דאס מיידעלע פון זעקס יאר אין בני ברק, און זיי זאגן אז ווער ס'קען שלומי מלכה ער איז א פאליס זאל גיין זאגן ווער דאס איז צו קודם. יעצט צו מיר, איך קען די חכמת הפרצוף, כ'ווייס נישט איך האב עס שוין אמאל פארציילט, שור, אזוי ווי די בעל מקובלים וואס רעיפן פרויען קען איך זיכער חכמת הפרצוף. צו מיר זעהט ער אויס ווי איינער וואס ער גייט פארן אויף אומאן אויף ראש השנה. אזוי זעהט ער אויס צו מיר. ער זעהט אויס באמת אזוי ווי א ריכטיגער פרענק א ספרדישער פארך מיט א בארד.

ס'דא א רב וואס ער האט בערך הונדערט טויזענט הערערס אויף זיין קו, און ער האט מיך ארויפגעלייגט אויף זיין קו וועגן וואס איך זאג וועגן אומאן וואס דארט גייט פאר, זייער אינטערעסאנט, איז זאגט ער אזוי, ר' נתן האט געשריבן ליקוטי תפילות ברענגט ער אז ר' נחמן האט געבעטן ער זאל זוכה זיין, ס'הייסט ר' נחמן, עס איז ליקוטי תפילות פון איינע פון די תורות וואס מ'האט געמאכט פון די תורות תפילות. זוכה זיין צו קומען אויף ארץ ישראל אויף אדמת הקודש, און וויינט זיך אויס דארטן אז ער וויל זוכה זיין אויף ארץ ישראל צו קומען, און יעצט נעמט מען ראש השנה דעם הייליגסטן טאג און מען טראגט אוועק דעם עולם אז זאלן זיין אין חוץ לארץ, דאס איז ממש א סיטרא אחרא, די גאנצע זאך איז איין שטיק סיטרא אחרא, עס האט נישט אין זיך קיין טראפ דבר שבקדושה. רבי נחמן האט געלעבט ער איז שוין געשטאנען פארן שטארבן. ער האט געהאט טובערקעלאוסיס. פאר ראש השנה האט ער ארויסגעלאזט אז ווער ס'איז נאנט צו מיר זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה. קיינער זאגט איך בין נאכנישט פאריבן. און ער איז טאקע יא אוועק. ד' חול המועד סוכות איז ער אוועק. ס'איז געבליבן אז אה, דאס איז עס, מ'מוז פארן און אז מ'קען נישט פארן און אז אשרינו שזכינו. כ'וויל דיר זאגן איין זאך, פאר ר' נחמן האט עס געקענט פארקויפן, כ'מיין וואס מ'האט נאכגעזאגט אלץ א כלי שלישי, ס'קענט פארקויפן פאר די פרענקען. די אשכנזים האבן עס נישט געקויפט. אשכנזים זיצן אינדערהיים מיט די ווייבער און אויף די ווייבער ראש השנה, איטס אקעי, מען מעג על פי הלכה וואוינען מיט די פרוי אויכעט אויב דער יצר הרע איז זיך מתגבר אויף און דאס איז פרענקישע מעשות, דעטס אלל איט איז, פרענקישע מעשות, און ס'ברענגט א חורבן. ס'איז געווען איינער פון די גרויסע צדיקים תלמידי בעל שם, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל כ'מיין איך מאך חוזק פון תלמידי בעל שם, ער האט געגעבן א זאג, מיר זאל מען מאכן א טיפן קבר, צוויי מעטער טיף, ווייל יאכל גיין שפאצירן דארטן, יא יאכל גיין שפאצירן, וועסטו גיין שפאצירן, די שאלה איז נאר ווי דו'סט גיין שפאצירן, זיי האבן געהאט אסאך מאל אזאלכע זאכן און זייער אמונה איז געווען שטארק אז זיי האבן געטון פארן אייבערשטן און זיי האבן נישט קיין מורא פאר די חיבוט הקבר, האבן זיי אמאל געזאגט אזא ווארט, אבער דאס מיינט אז דאס איז תורת משה? דאס מיינט נישט אז דאס איז תורת משה? האט רבי נחמן געזאגט מען זאל קומען, מען זאל יא קומען, מען זאל נישט קומען? יא האט ער געזאגט. ר' מעכל דארפמאן האט מיר געזאגט אז ער פלעגט דארטן פארן דאווענען אלע יארן באהאלטענערהייט. זיין טאטע האט מען נעבעך געהארגעט לעבעדיגערהייט ווייל ער איז געווען דער רב און מען האט אים געלאזט שעכטן און ער האט נישט אויסגעזאגט ווער ס'קומט שעכטן. און ער האט געזאגט, איך קוק נישט אויף קיין פרוי און איך פרעג זיי נישט ווער זיי זענען, מען האט געגראבן א גריב לעבן בית מדרש, מען האט אים אריינגעווארפן לעבעדיגערהייט און צוגעדעקט, איז דער ר' מעכל דארפמאן פלעגט מיר זאגן אז מען פלעגט פארן צאם דארטן טרעפן א מנין, ווייל אין מאסקווע איז נישט געווען קיין מנין וואס מען האט זיך מורא געהאט צו דאווענען, ווייל קעי דזשי בי פלעגט מיטדאווענען, זיי האבן געוואוסט ווער עס איז געקומען דאווענען און מען האט אין זיי זיך נוקם געווען, איז מען געקומען און מען האט געדאווענט, פלעגן זיי זאגן נאך מנחה, נו, א מנחה האמיר. ווייל צו מעריב צו מ'וועט לעבן ווייסט מען נישט ווייל ווען די קעי דזשי בי כאפט עס הרג'עט מען זיי ווען און אזוי געווען נאך מעריב האט מען געזאגט א מעריב האמיר רב אל תאמרו מה שחרית מען האט דארט געדאווענט פשוט במחתרת אזוי ווי דעם טעם פון וואס מען האט געטוישט אז מען בלאזט נישט ביי שחרית נאר ביי מוסף איז געווען וועגן די אין פעלד די גוים פלעגן לאקערן אויף די אידן. בקיצור, און דארט איז געווען א פלאץ ווי מען האט געדאווענט, דאווענט במחתרת, אבער מען האט געדאווענט, ס'איז געווען א דארף, אומאן איז געווען א דערפעלע. איז היינט איז געווארן א חסידות תורת משה, מען מוז איבערלאזן די ווייב, מיטנעמען די קינדער, און שטותים מיט הבלים, די אלע זאכן, ס'איז געווארן א גאנץ חסידות. איך וויל ענק זאגן איין זאך, ס'האט מיר געזאגט איינער אז זיין טאטע האט אים געזאגט אז אויב מען ברענגט א קינד פאר די זיבן יאר אויף אומאן, וועט ער נישט גיין אונטער די חופה, נאר מיט א ווייסן קיטל, ס'מיינט צו זאגן זויבערע. און זויבערע אלעס וועט זיין זויבער מבית ומבחוץ, זאגט מיר יענער איך זאג דיר קלאר און אפן, כ'בין געווען אין אומאן, איינער האט מיך דארטן מאלעסטעט און גערעיפט, און כ'בין שוין אלט צוויי און דרײַסיק, דרײַ און דרײַסיק, כ'קען נישט קיין שידוך טון, זאגט ער צו כ'זאל גיין מיט א ווייס קיטל צו נישט בין איך נישט מחולק, וועל איך זיכער גיין מיט א ווייס קיטל, ווייל פאר א טויטן טוט מען אויך דאס אן, נאר איך מיין ס'וועט נישט זיין אונטער די חופה, ס'וועט זיין כ'וועל גיין אין דר'ערד אריין מיט א ווייס קיטל, נאר זאגט מיר די אלע זאכן וואס ר' נחמן האט געזאגט. שמירת הילדים איז פאר אלע. יעצט אויב דו ביסט א איד וואס דו האסט נישט קיין קינדער, און דו האסט נישט קיין אייניקלעך, און דו האסט נישט וואס צו טון מיטן געלט, איז אז דו ווילסט קענסטו כאפן א נסיעה אויף אומאן און דאווענען דארטן ראש השנה, אבער אויב דו דארפסט וואטשן קינדער וויאזוי קענסטו אוועקפארן? און אויב דו דארפסט וואטשן אייניקלעך וויאזוי קענסטו אוועקפארן? דו דארפסט דאך והודעתם לבניך ולבני בניך למען ירבו ימיכם וימי בניכם, עד כאן זאגט רשי איז די ליבשאפט.

אה, אבער ר' נחמן וואלט עס נישט געטון צו וואטשן דיינע קינדער, איז פאר דו נישט אהין אן דעם וואס דו האסט ווער ס'זאל וואטשן דיינע קינדער, און די איינציגע ווער ס'קען זיי באמת וואטשן איז דער אייגענער טאטע, און אפשר דאס שוין היינט אויך נישט, האסטע, א איד האט אכט קינדער, זיבן האט ער שוין גערעיפט און מ'האט אים איינגעזעצט נעכטן. ס'איז א אומגליק וואס גייט דא פאר. יעצט איך וויל ענק זאגן די תפילה וואס ר' נתן שרייבט.

דו ווייסט ווי ווייט ס'איז פאר מיר וויכטיג, כמה אני צריך, וויפיל איך ברויך עס האבן, און מוכרח, און ס'מוז אזוי זיין, להיות שם בארץ הקדושה, אז איך זאל דארט זיין, פארוואס? שם עיקר יסוד מקור האמונה הקדושה, דאס שרייבט רבי נתן אין זיינע תפילות פון א תורה וואס רבי נחמן רעדט וועגן ארץ ישראל. יעצט איך מיין עס נישט צו ברענגען אז וועגן ציונות היינט ווייסט מען די אלע זאכן האבן זיך אביסל געטוישט צו די מקור הקליפות דא אבער על כל פנים קען מען נישט זאגן אז די איידיע פון ר' נחמן איז געווען אז מען זאל זאגן פאר אלע אידן פארטס אויף אומאן ראש השנה צאמער א אן ארץ ישראל איז אזוי ווי איך בין מסביר אין ארץ ישראל ליגן תנאים און אמוראים נאך פון פריעריגע זיי ליגן אברהם אבינו. די גאנצע יסוד פון אידישקייט ליגט דא. געווען א רבי נחמן מיט הונדערט צוויי הונדערט יאר צוריק און יעדער זאל פארן דארטן, און ווייסט ווען נאך ראש השנה ווען ער זאגט מען זאל פארן ערב פורים וואלט גוט געווען, אבער ראש השנה ווען מען דארף זיך צוגרייטן יום הדין, ס'איז א, יעצט די יאר גייט זיין א טריפל העדער דריי טעג, גיי וואטש קינדער דריי טעג, שטותים מיט נארישקייט, מען טאר נישט פארן ווילאנג מען האט קינדער, און ווען מען האט שוין נישט די קינדער אין שטוב, ווען זענען שוין אן דעיר אוין. דארף מען וואטשן די אייניקלעך, און ווען דו ביסט גענוג אלט אז דו קענסט שוין ווי מען זאגט פארן אויף אומאן, דארפסטו שוין נישט פארן וועגן געזונטהייט. עניוועי, יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא דער נאוואמינסקער שייגעץ, אנטשולדיגט נאוואמינסקער רבי וואס ער בעקט די שקצים, און ער האט זיך ארויסגעשטעלט מיט אגודה מען זאל מלחמה האלטן מיט אונז, מיט די אלע מענטשן וואס זיי טרייען צו פראטעקטן ארעסטן די אינעסענט וויקטימס און זיי טרייען צו עקספאוזן פעדעפיילס, און יעצט איז געקומען צו א מצב וואס אין פראנט פון זיין גרויסן בית מדרש וואס ער האט דארטן אין לעבן בארא פארק און מ'איז זיך צוזאמען געקומען דארטן א גרויסע פראטעסט, זייער שיינע פאוסטערס, און צוביסלעך נעמיר אונז איין אלעם, אלע שונאים מיט אלעם, ברוך השם. ער האט עס נישט געטארט טוען אלע יארן, ווער איז ער? וואס איז ער? די אגודה? זיי האבן אים געגעבן אביסל געלט? איז ער געגאנגען דרש'נען אז מען דארף מאכן א שווייג? נאנאנאנאנא, ער האט געמיינט מען קען מאכן א שווייג, ער מיינט ער איז אין נאוואמינסק דארטן איך ווייס אין פוילן צו ווי, ער זאל דארט צוריק גיין דארט זאל ער מאכן א שווייג, סא ברוך השם אז דער עולם האט זיך אויפגעוועקט, וויאזוי דער ערשטער בוש געזאגט, ווי'ר גאנע סמאוק הים אוט פראם די בונקערס, ווי'ר גאנע סמאוק הים אוט פראם די ישיבות, און פון די תלמוד תורה'ס. אבער איך ווייס נישט איך האב ענק שוין געזאגט און ווען נישט וועל איך עס ענק יעצט זאגן, ס'איז געווען די קעדילעק פון די ישיבת תורה תמימה און מרגליות האט זיך מיט אונז געשלאגן, מיר האט געזאגט איינער וואס ארבעט דארטן עטס האטס געווינען, פרעג איך וויאזוי, זאגט ער ס'איז געפאלן פון זיבן אכט הונדערט קינדער איז געפאלן אויף ווייניגער ווי הונדערט קינדער. דאס הייסט נישט געווינען? נו, יעצט זעטס האטס געווינען. כ'וויל אייך אבער זאגן, כ'האב גערעדט אז מ'זאל נישט שיקן די קינדער אוועק אין דארמיטאריס, איר ווייסט וויפיל טאטעס פאלגן? דער ישראל האגער המצרי האט דא יענעם פראבלעם, ווייל די חברה פון וויליאמסבורג ווילן בויען יעצט א ישיבה קטנה פאר די צוויי פאר די העכערע כיתות, זיי ווילן נישט שיקן נישט אויף הילבערן און נישט אויף. גיבערס, סא עטס וועטס ענק אויסלערנען, אונז האמיר געווינען, נאר ס'וועט דויערן, וענתה בי צדקתי ביום מחר, ס'וועט נעמען יש מחר לאחר זמן, טאטעס, שכח דו האסט אונז אויפגעקלערט, אונז האמיר אראפגעלייגט דעם פוס, אונז גיימיר נישט שיקן די קינדער אין ערגעץ ווייל די חברה ווילן מאכן קאלעדזש פראגרעמס אויף אונזערע קינדער, אונז וויל מיר זיי דא האבן, און אונז וויל מיר מאכן די פראגרעמס און זיך צו צוטיילן, ס'זאל אונז נישט קאסטן אזוי טייער, און אז דער אייבערשטער וועט העלפן מ'וועט קענען עס ערלעדיגן איז עס זייער גוט. ס'וועט קומען דערצו, נישט געזארגט. ווי קען מען טראסטן פאר ישראל האגער המצרי תלמידים, ער איז דאך א חזיר. ער קען אראפציען די הויזן פאר א בחור און זאגן כ'האב געוואלט קוקן צו ער איז גע'מל'עט צו ער האט שוין שתי שערות ער זאל עם קענען לאזן באקן מצות. דאך א וועלטס חזיר. ער, הוא ובניו בקרב הארץ. זיינע קינדער די זעלבע חזירים. שטעל דיר פאר, וויזשניץ טראסט נישט זייער אייגענעם רב און זיי טראסט נישט זייער אייגענע חסידות, און זיי ווייסן אז צו האלטן די קינדער אינדערהיים איז די וויכטיגסטע זאך.

געזאגט. תלמידים האט ער א מכה. ער קען זאגן תורה, אשה כי תזריע וילדה וטמאה, כ'דענק נישט פונקטליך, דאס באטרעפט חיים מאיר בן ישראל. א משוגענער וואס ער איז. ער געלאפן אויף פון סאטמאר אויף פאפא, פון פאפא ארום געלאפן, ווער ווייסט, ווער ווייסט צו מ'האט עהם נישט מאלעסטעט, צו ער האט נישט מאלעסטעט בחורים אין ישיבה, ווער ווייסט. כ'ווייס שוין היינט גארנישט, נאר איין זאך וואס די זאגן האבן מיר אונז שוין גלייבן היינט. יעצט איז דא א צעטל וואס איז נאך געווען אין עובדיה יוסף'ס לעבצייט, ס'הייסט מודעה חשובה, א וויכטיגע מודעה לכל נשות ירושלים ובנותיהן, און אלע מיידלעך מיט די ווייבעלעך, המתפללים בתוך עזרת הנשים של בית הכנסת שלנו. אגודת בית הכנסת מודיע בזה לכל הצדקניות, אונז זעמיר מודיע אז די פרויען די צדקניות וואס זיי דאווענען אין עזרת נשים כי כמו בכל ראש השנה ויום כיפור אזוי ווי יעדן ראש השנה יום כיפור אישה אשר עקב מחלתה חס ושלום אינה יכולה להגיע לבית הכנסת א פרוי וואס וועגן איר קראנקייט קען זי נישט קומען צו די שול שתודיע זאת להגבאי ר' עמרם הא הא הא דעם ר' עמרם אי ר' עמרם, דעם מוז מען אים כאפן א שמועס, זאל מען דיר זיין פארגעבן ונשלח לו לביתו בעל תוקע, מען שיקן א בעל תוקע זאל בלאזן, הערסט, און וואס וועט זיין יום כיפור, צו וואס דארף מען יום כיפור, יום כיפור בלאזט מען דאך נישט, שיתקע לו בביתו בלא ברכה בזה יוצא ידי חובת תקיעה. בברכת שנה טובה, גמר חתימה טובה לכל קהל המתפללים הנ"ל ועד בית הכנסת שערי דרום בעיר הקודש ירושלים, ווי ס'שטייט אויכעט אז ווער ס'האט עס געדרוקט קיצור איך האב זיי שוין מודיע געווען אז זיי ווילן אז ס'זאל זיין סעיף, זאלן זיי נישט שיקן קיינעם, ער זאל גיין צו יענעם אינדערהיים נישט בלאזן שופר, און אויכעט. כ'ווייס נישט אויב ס'איז געפערליך וואס מ'שיקט דארט אהן. איי דאנט אנדערסטענד צו גוט. יעצט איינער שרייבט מ'זאל מאכן זיכער מ'זאל נישט שיקן קיין חזירים. יעדער מענטש איז א חזיר. איף הי'ז אין די רייט פלעיס אין די רייט טיים איז ער א חזיר. דער אייבישטער האט אראפגעשיקט פון הימל עוזא ועזאל צוויי מלאכים, זיי האבן געזען די בנות הארץ, זיי האבן געזען די ביוטיפול מיידלעך, האבן זיי אויכעט איבערגעלאזט דעם אייבישטן מיט די גאנצע מעשה און זיי האבן אנגעהויבן מזנה צו זיין. כ'האב אויך געוואלט זייער שטארק ווארענען דעם עולם, ס'גייט קומען דא עקסטשעינדזש פון פעמיליס, פון מאנרא גייט מען קומען דא קוקן אין דעם מאנקי אין דער מיטל ארום ס'טאנצט, און פארקערט דא פון דא גייט מען אויף אנדערע פלעצער, ס'איז נישטא קיין שום היתר נישט על פי תורה נישט על פי מענטשליכקייט מען זאל אריינלאזן א פרעמדע מענטש אין שטוב, עספעשלי טאמער קומט נאך מיט קינדער, קודם כל די קינדער קענען רעיפן דיינע קינדער, און חוץ פון דעם ס'איז נישט עטיקעל, מען האט יעצט אליינס אין ארץ ישראל עטליכע מעשות, איינער האט גערעיפט זיינע אייגענע זיבן קינדער, ער האט אכט, דאס הייסט די קלענערע איז נאך געווען צו קליין, מאקלוב דער מחותן צוויי מאל מיט ר' חיים קניבסקי באקומען יעצט זיבעצן יאר תפיסה פלאס ער מוז באצאלן פאר יעדן קינד הונדערט זעכציג טויזענט שקל און מוז פארקויפן זיין דירה. נאכדעם איז דא יעצט נאך א מעשה אין בני ברק אן ערנסטער רב מיט א שול האט מזנה געווען דערווייל הייסט עס נאר פיר מאל מיט עפעס א בתולה ער האט איר נאך געשיקט אין מקווה אין תל אביב אין ים שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך נעם קיינעם נישט אריין איי אברהם אבינו האט אריין גענומען ער האט געהאט א טענט וואס איז געווען אפען פון אלע פיר זייטן אין איך בעט יעדן איינעם, האב שכל, לאז נישט אריין קיין פרעמדע מענטש אין שטוב. איך זיץ דא שוין אפאר חדשים וועגן א מקווה, יעדער קומט מיך רופן איך זאל קומען אויף שבת, זאג איך אים איך קען נישט, פרעגן זיי פארוואס, זאג איך אים האסט טעכטער אין שטוב? יא, נו קען איך נישט, איך קען אנהייבן צו שפילן ליבע מיט זיי חלילה, זאגן זיי ניין זיי האבן שוין חתונה געהאט, זאג איך זיי גארנישט, נו פרעג איך איינעם א ווייב האסטו אין שטוב, זאגט ער יא, פרעג איך איז זי א שיינע, זאגט ער יא, נו קען מען דאך אנהייבן מיט איר אויך שפילן ליבע. זאג איך אים די שפיל ליבע דאס אזא הארבע עבירה אז משה רבינו מיטן דברי יואל מיט אברהם אבינו'ן האבן געהאט דעם זעלבן איסור יחוד ווייל דער אייבישטער האט קיינעם נישט געטראסט ער האט אראפגעשיקט מלאכים זאלן קומען מאכן דא ארדענונג האבן זיי געזען שיינע מיידלעך זענען זיי קאליע געווארן סאו רבותי מאכטס נישט פונעם יום טוב אז ס'זאל ווערן א חורבן. קיינעם לאָז נישט אַרײַן! ער וויל קומען, זאָל ער נישט קומען, זאָל ער גיין אין בראָדוויי, דאָ גענוג האָטעלן, זאָל ער דינגען אַ האָטעל-צימער. יעצט, פרויען וואָס זענען מעוברת אָדער מניקות, זיי קענען, חלילה, פאַרלירן די בעיבי. ס'איז דאָ גרויסע טשענסעס. יעצט, אַמאָל, אַז ס'איז שוין אין זעקסטן חודש אָבער אין זיבעטן חודש, קען אַ פרוי זאָגן, נו, ווייסטו וואָס, אַז כ'האָב פאַרלירן, איז דאָך דאָ אַן אינקיובעיטער. באָט איטס ראָנג. ביקאוז דו קענסט הארגענען דאס קינד אויכעט דארפסטו פרעגן א דאקטער, יעדע פרוי איז אנדערש אויסגעשטעלט, יעדער האט אן אנדערן רחם, אז די דאקטער זאגט זאלסטו עסן זאלסטו עסן, און א מעשה אין די גמרא איז ארויסגעקומען ר' יוחנן וועסטו זיין ר' יוחנן'ס מאמע און מ'וועט דיר אריינזאגן אין אויער יום כיפור היים און דאס בעיבי וועט וועלן אויפהערן צו עסן, דעמאלטס וועסטו דאס מעגן טון, נאר דערווייל ביסטו נישט, דערווייל ביסטו א פיינע ערליכע אידישע טאכטער, און יו העוו טו קאמפליי מיט די הייליגע תורה און מיט מאדער נעיטשער. און ווידעראום א מניקות, קען זיין זי וועט נישט האבן גענוג מילך, ס'איז איר צו שווער אויכעט אסאך מאל צו פאסטן, זאל זי פרעגן דעם דאקטער, אויב דער דאקטער זאגט זאל עסן, זאלסטו עסן. כ'געווען א בחור, כ'האב געלערנט אין וויזשניץ, איז געווען א איד איז אריינגעגאנגען צום רב חיים מאיר'ל און האט אים געזאגט רבי, כ'בין שוין געווארן אזוי און אזוי אלט, דער דאקטער זאגט איך טאר נישט פאסטן, כ'מוז עסן כדרך אכילה, געהעריג, אויפשטיין זיבענע, אכטע זאל איך עסן און נאכדעם גיין דאווענען. ער האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, ער זאגט פאר רבי חיים מאיר, אויף דעם האב איך געדארפט דערלעבן אזא עלטער, האט דער רבי חיים מאיר אים געזאגט, דו זאלסט עסן יום כיפור מיט אזא התלהבות ווי דו עסט דעם כזית מצה, ווייל דער זעלבער באשעפער וואס האט געזאגט אז דו טארסט נישט עסן יום כיפור, און ביי קראנקן האט ער געזאגט אז דו מעגסט, דער זעלבער באשעפער האט געהייסן אז מען זאל עסן מצה פסח, מיט'ן זעלבן פלאם זאלסטו עס עסן, עס ווערט אויך געברענגט אין ספרים. בני יששכר, אז אמאל מוז מען מעלה זיין געוויסע זאכן וואס קען נישט האבן קיין עליה, איז אז א חולה עסט עס, איז מעג מען, איז ער דאס מעלה, דורך דעם וואס דער חולה עסט עס און ער טוט דעם רצון השם איז ער עס מעלה, אמאל דארף מען עסן טרייפות, אנדערע זאכן, איז בכל אופן איך וויל קיינער זאל נישט ווערן פרום, ספעשעלי נישט דעם יאר, און מען רעדט נישט, דאס רעדט מען שוין פון יום כיפור, פון צום גדליה רעד איך אינגאנצן נישט, צום גדליה איז נאר פאר חברה וואס האבן כח, פעסטע חברה, די זאלן פאסטן צום גדליה, די אנדערע זאלן חלילה נישט פאסטן ווייל ס'קען זיי שטערן יום כיפור. מען זאל אויך פרעגן דעם רב ווייל ס'דא צייטן, למשל נעילת הסנדל, איינע פון די זאכן וואס מען טאר נישט טון יום כיפור איז, ס'דא א פרוי וואס האט געגעבן בירט, איז דא א גאנצע זאך צו זי מוז טוישן די שיך, צו זי מעג גיין מיט געהעריגע שיך, און ס'דא אין שדה חמד אין הלכות יום הכיפורים סימן ג' אות ט"ו,

שעשה לי כל צרכי מיינט מען נישט אויף די שיך, נאר מען דאנקט דעם אייבערשטן אז מען האט פון אלעם גוטן וואס מען דארף, וואס דער אייבערשטער האלט אז דו דארפסט האבן, איז במילא קען מען מאכן געהעריג די ברכה אויך. עניוועי, יעצט ווען איינער ווערט שלעכט און מען טראגט אים ארויס פון שול, זאל ער זיכער עסן טאמער עס פעלט אים אויס. ס'האט מיר דערציילט איינער, ער איז געווען פונעם רבינ'ס לייב גארד האט עס געהייסן, אונטערן רבינ'ס האבן זיי האבן אבאכט געגעבן נאך אינדערהיים אז מ'זאל נישט שטופן דעם רבין, און מ'האט דערציילט אז ס'געווען איינע פון די פעסטע בחורים, אינמיטן מוסף איז עס אים שלעכט געווארן. און וואס טוט אזא גרויסער צדיק די רבי, ער האט דאך הונדערטער גבאים, האט ער זיך נישט פארלאזט אויף קיינעם, ער געהייסן מ'זאל אים יעצט אהער ברענגען מילך, און ער האט אראפגעלייגט דעם בחור אויפן בענקל, אויפן באנק, און האט אים געגעבן צו טרינקען, דער רבי האט אבאכט געגעבן, דער רבי האט געהאלטן אז ס'איז נײַן מינוט, ער האט אבאכט געגעבן, אבער ס'איז נישט עק וועלט ווען ס'איז ווייניגער ווי נײַן מינוט, ווייל ס'איז דא אין דעם שיטות, און ווען מ'רעדט דא פון א פיקוח נפש גייט מען אחר המיקל, און יענעם איז בעסער געווארן, האט זיך דער רבי צוריק געשטעלט צום עמוד, דער רבי געווען בעל תפילה, בעל מוסף, ער איז אוועק פונעם עמוד צו העלפן פאר א איד, מ'טראכט אריין דאס גדלות פון רבין, ער איז דאך געווען אזא גרויסער מענטש, און ער איז געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט. א מענטש האט דאך געוואקט מיט ביידע פיס אויף די וועלט. מיר האט דערציילט ר' אברהם כץ עליו השלום, ער איז געווען דער מקווה איד, אז נעילה, די העכסטע תפילה פון גאנצן יאר, נאך מנחה האט אים די רבי אייביג צוגערופן, אברהם, גיי צו די מקווה, ווייל די רבי האט דאך געענדיגט נעילה א שעה, א שעה און א דריי פערטל נאכדעם, און דערווייל וואלטן די פרויען נישט געהאט קיין מקווה. האט ער אלץ געזאגט אויף אים, רבי איך וויל דאך דאווענען מיטן רבינ'ס מנין, זאגט ער, איך וועל דיך יוצא זיין, דו ביסט פטור פון נעילה, גיי שוין צו די מקווה, ווייל דארט איז שוין געווען די גוים און מען האט שוין געווארט און מ'געדארפט מאכן אלע פרעפערעישאנס, עס איז געווען א איד מיט צוויי פיס אויף די וועלט, ס'איז געווען אמאל איינער ער איז געגאנגען נאך געלט האט ער געטראפן אז משה רייכמאן איז געזעסן אין בעסמעדריש דרייע פארטאגס און געלערנט מיט א חברותא, גאנצן טאג האט מען אים געבאדערט, דרייע פארטאגס האט ער געהאט א חברותא און געלערנט, יענער איד איז אריין אין בעסמעדריש און זעהט משה רייכמאן לערנט, זאגט ער משה אויף אייער עשירות בין איך אייך נישט מקנא ווייל איר האט איין סלייס פיש און איך עס אויך איין סלייס פיש שבת, מיט אייער גאנצע עשירות קענט איר נישט עסן דריי סלייסעס פיש. נאר אזא התמדה זאל א איד האבן, א מולטי מולטי מיליאנער זאל זיצן דריי פארטאגס זיך אוועקכאפן פון אלעם און לערנען, זאגט ער דאס בין איך אייך מקנא, דאס זעלבע זאג איך אייביג, דעם רבינ'ס הימלישע זאכן בין איך אים קיינמאל נישט מקנא, פארוואס? ווייל דאס איז געווען א ספעציעלע נשמה, א נשמה בן קדושים. צוצוקומען צו זיינע מדריגות אויפצושטעלן אזא מין אימפעריע פארן אייבערשטן, דאס דאס איז ספעציעלע נשמות, עס איז בכלל נישט ווי מען זאגט, איך בין אים נישט מקנא, דער אבן עזרא זאגט ביי לא ת, ביי לא תחמוד זאגט ער ווען איינער גייט און זעט דעם קעניג'ס טאכטער פארט אויף א פערד און וואגן און ער גליסט, אוי איך וויל זי האבן פאר מיין ווייב, זאגט ער ער איז נישט עובר אויף לא תחמוד. סתם א משוגענער. צו וועלן זיין אזוי גרויס אין די הימלען ווי דער רבי איז געווען, דאס איז א משוגענער. אבער צו זיין מיט ביידע פיס אויף די ערד אזוי ווי דער רבי איז געווען, דאס איז געווען זיין גדלות. דאס דארף יעדער וועלן זיין. עס איז געווען אזויפיל אזכרות, מען האט מזכיר געווען קראנקע, דער רבי האט געהאט זיינע דאגות מיט אלעם, און פאר נעילה האט ער אינזין אז די מקווה דארף זיין אפן און ס'זאל זיין ווארעם פאר אידישע טעכטער. יעצט א קראנקער וואס ער דארף עסן יום כיפור און ער וואשט זיך, קודם א ברכה מוז ער מאכן, און ער מוז אויכעט מזכיר זיין יום כיפור ביי ברכת המזון, ס'טייטש ער זאגט יעלה ויבוא, און ער זאגט אויכעט ביום הכיפורים הזה, יעצט די יאר גייט זיין יום כיפור שבת, זאגט ער רצה אויכעט. כ'האב געוואלט זאגן אז אונז האמיר בעל תפילות וואס אלע ליידער גייען אין ערכאות. ס'א דבר פשוט צו מ'גייט צו ערכאות פון א גוי, צו מ'גייט אפילו צו א אידישע ערכאות וואס זיי פסק'ענען לויט די גוים, למשל אזוי ווי אין ארץ ישראל ווי אהרן איז געגאנגען דא צו די בג"ץ, און אפילו בדיני ממונות הייסט ער א רשע, און ער איז כאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו. און אזוי פסק'ענען אלע גדולים אין די פריערדיגע דורות, און ווער ס'טוט עס איז פסול צו זיין א בעל תפילה, און ער איז אויכעט פסול צו שרייבן ספרי תורות תפילין און מזוזות. פלעגט מאכן א גאנצע אישו צו דער סופר גייט צו די בחירות צו ער גייט נישט צו די בחירות, נו אהרן גייט צו ערכאות זלמן לייב איז אין ערכאות, כ'מיין וואס וואס מאכט עטס פון א טפל א עיקר און פון א עיקר א טפל? כ'האב באקומען זייער אסאך טעלעפאן קאלס פון יונגעלייט אז זיי האבן געהערט די דרשה פון ראש השנה ס'האט זיי זייער שטארק בארירט, כ'האב באקומען טעלעפאנס פון פרויען, ס'האט מיר געגעבן חיזוק אז איך זאל וועלן זאגן נאך א קורצן שיעור אויף ראש השנה. כ'וויל רעדן אביסל קודם וועגן תקיעת שופר, דער הייליגער רב ר' יונתן ברענגט אין ספר יערות דבש חלק א' דרוש י"ד, עמדו נא, שטעלטס ענק אפ, און און זעהטס מה נורא, יום שם, ווי פארכטיג ס'איז דער טאג פונעם אייבערשטן אשר תלהט אש סביב, וואס ער נעמט עס ארום א פייער, און ער זאגט אז ביז תקיעת שופר איז דא אלפי אלפים פרסאות, צענליגע טויזנטער פרסאות, גחלי אש בוערות ברענעדיגע פייער, ברענעדיגע קוילן, און לזאת אפילו מלאכי השרת, און ביי דעם אפילו די מלאכי השרת יאחזון רעדה, כאפט זיי אן א ציטערניש לבל יוקדו בגחלי אש השם זאל חלילה נישט ווערן. פארברענט מיטן פייער פונעם אייבערשטן, כי אי אפשר לשער, מען קען נישט משער זיין גודל האש דעם גרויסער פייער עד שבא השופר, ואז התקיעה מעורר רוח של חסד, ס'בלאזט ארויס א רוח של חסד למעלה, ובא רוח ומפזר אש, קומט דער ווינט און ער צושפרייט דעם פייער ויזלו מי החסד און ס'קומען וואסערן פון חסד און ס'לעשט אויס דעם געוואלדיגן פייער. און לכך מלאכי השרת מצפים לשופר, די מלאכי השרת ווארטן אויך פארן שופר, און ער שרייבט אויך וועגן דעם זאל מען נישט מאריך זיין אין שחרית פון ראש השנה, ווייל ווי קען מען טון אזא זאך, אויבן ברענט א פייער און מען ווארט אויף אונזער תקיעת שופר און אונז זיצט מען רואיג און מען זינגט שיינע ניגונים, און ער זאגט נאך מער ניגונים של שטות מן החזנים, איר ווייסט דאך מען איז אייביג ברוגז געווען אויף די חזנים זיי האבן זיך געגארגלט, ס'דא זיי פלעגן האבן די.

אזוי שטייט אויך אין ספר ערבי נחל ראש השנה דרוש ג' אז תקיעת שופר ראש השנה איז גלייך אין איר כח אזוי ווי די זעלבע תקיעות וואס די אידן האבן געבלאזן ווען זיי האבן ארום גענומען די חומה פון יריחו און די חומה איז איינגעפאלן אזוי ווי אין יריחו איז איינגעפאלן די חומה ביי די תקיעות און קוקטס נאך אין תנך אין יהושע קפיטל ו. פסוק כ, אזוי אויכעט דער תקיעת שופר היינט איז אזוי שטארק אז ס'איז מבטל אלע חומות און מחיצות וואס די אלע מקטרגים בויען אז מ'זאל חלילה אונז אפטיילן פונעם הייליגן באשעפער, און אלעס טוט זיך איבערדרייען פון דין וגבורה לרחמים וחסדים מרובים. האב איך שוין אמאל פארציילט ס'געווען רב אלעזר רוקח דער מעשה רוקח. איז אמאל געפארן אויף ארץ ישראל ווייל ער האט זיך שוין געוואלט באזעצן דארטן, אינמיטן וועג האט אנגעהויבן צו בלאזן אזא מין ווינט אז ס'האט געווארפן מיט די שיף אזוי ווי ס'וואלט געווען א שאלעכץ פון א ניס, און האט שיעור געהאלטן ביים דערטראנקען ווערן. און אזוי ווי דער הייליגער מעשה רוקח האט דאס געזען האט ער געבעטן יעדער איז אים געקומען זיך מזכיר זיין ער זאל מתפלל זיין, עס איז געווען דעמאלטס ראש השנה ביינאכט, האט ער געבעטן מען זאל אים שוין געבן דעם שופר, ער האט געווארט ביז ס'איז געווען עמוד השחר, און ער האט זיך צוגעגרייט און מען האט אים געגעבן דעם שופר, און ווען ס'איז געווען האיר המזרח האט ער געבלאזן געהעריג די תקיעות אזוי ווי אידן בלאזן הונדערט שופרות אפילו נישט געדאווענט, א שטיק צייט שפעטער איז שטיל געווארן דער ווינט און ס'איז אלעס געפארן געהעריג, און די שיף איז געפארן א מחיה ביז מ'איז אנגעקומען אויף. ארץ ישראל. יעצט דער הייליגער רבי ר' בונם פון פשיסחא האט דאס געזאגט פאר זיינע תלמידים האט ער געזאגט עטס מיינטס דאך אוודאי. אז ער האט געבלאזן דעם שופר פאר א סגולה אז ס'זאל זיך אפשטעלן דער שטורעם. זאגט ער ניין ניין ס'האט גארנישט צו טון נישטא קיין שום סגולה אז תקיעת שופר זאל אפשטעלן די ווינט נאר ער האט דאך געזען אז ס'איז כלו כל הקיצין מ'איז דאך שוין פערטיג מ'וועט גיין דערטראנקען ווערן און גייט מען דאך צוריק אין הימל האט ער געוואלט נאך אריינכאפן א מצוה איידער ער גייט שטארבן און דעמאלס ווען דער אייבערשטער האט געזען דאס גרויסע ליבשאפט וואס אידן האבן צו א שופר און צו א מצוה אז אפילו אין די גרעסטע סכנה פארגעסן זיי פון זייער צער און זיי טוען נאר דעם רצון השם, איז געווארן אזא התעוררות פון רחמנות פונעם אייבערשטן אויף אים און אויף די אלע וואס זענען מיטגעפארן צו מציל געווען פון א מיתה משונה. און מיט דעם איז אויך פארשטענדיג וויאזוי ער האט געקענט משנה זיין פונעם סדר וואס בלאזט זיך ביי מלכיות זכרונות שופרות, ווייל ער האט געזען ס'איז ממש די לעצטע מינוטן האט ער געקלערט כאפ איך כאטש אריין א הייליגע מצוה, ער האט אפילו נישט געדאווענט ווייל דאס דאווענען וואלט אויכעט גענומען צייט, און אזוי שטייט טאקע אין די גמרא מסכת ראש השנה דף לד עמוד ב', שני עיירות אין איינעם אחד תוקעים ואחד מברכין, הולכים למקום שתוקעים ואין הולכים למקום שמברכים, מ'דארף אריינכאפן די מצוה וואס שנעלער. יעצט וויל איך רעדן אביסל וואס געשעהט ביי די תקיעת שופר. ס'ידוע די רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד' אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה איז גזירת הכתוב, כאטשיג ס'איז נאר א גזירת הכתוב, אבער זאגט ער א רמז איז דא, כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וועקטס ענק אויף, וחפשו במעשיכם, און זוכטס אין ענקערע מעשים וחזרו בתשובה.

זאלט איר וויסן, נעמט דער אייבישטער אראפ אלע טומאות פון מענטש. דער אמרי אמת זאגט, וואס די גמרא אין מסכת נדה דף ל"ט עמוד א', חרדה מסלקת דמים, אז מען שרעקט זיך נעמט עס אוועק בלוט, ביי אשה נדה איז אזוי, זאגט ער אזוי, ווען א מענטש דערשרעקט זיך באמת, פונעם שופר און ער טוט תשובה, נעמט עס אוועק אלע בלוטן, אפילו דער אייבערשטער האט אנגעשריבן ער זאל חלילה גיין פון די וועלט, ער, צו א קינד, צו א ווייב, צו א משפחה, דאס נעמט אוועק די אלע דמים דורך די תשובה וואס ער טוט. די תניא פרק ט' זאגט אויך אזוי, ווען א מענטש זינדיגט,

אזויפיל וויפיל מען דארף זיך פלאגן א לאנגע צייט אין אן אנדערן טאג. יעצט אפילו אויף די הארבסטע עבירות קען מען תשובה טון אין די צייט ווען מען בלאזט שופר. אזוי ברענגט די צמח צדק אין די ליקוטים, אות ג', ביי שופר שטייט תקעו בחודש שופר, ביי יעקב אבינו שטייט אין בראשית ל"ב ותקע כף ירך יעקב, די אותיות תקעו זענען די אותיות ותקע. זאגט ער א מורא'דיג ווארט די צמח צדק, בשעת די תקיעת שופר קען א מענטש מתקן זיין אלעס וואס ער האט פוגם געווען מיט זיין ירכו, דאס מיינט מען גילוי עריות, גילוי עריות איז די ירכו, יעצט ביי תקעו בחודש שופר איז מען דאס מתקן, די רש"ש ברענגט אז אפילו איינער וואס איז מחטיא את הרבים איז דורך די תקיעות אויב ער טוט תשובה איז אים דער אייבערשטער דאס אויך מוחל, דאס מיינט אז דאס איז א העכערע טאג פון. אלע זאכן וואס מען האט מיר געלערנט ס'העלפט יא תשובה ס'העלפט נישט תשובה, יעצט ס'ווערט אויך געברענגט אז אפילו בין אדם לחבירו שטייט אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו אבער דא קען עס העלפן אפילו בין אדם לחבירו, יעצט פארוואס קען דאס האט דאס אזא גרויסן כח אז מען קען אויף אלעם האבן א כפרה און א תיקון, ווייל שטייט אין בראשית רבה פרשה י א אז דער אייבערשטער איז מקיים די גאנצע תורה, און וואס איז שייך ביים אייבערשטן תקיעות? נאר ראש השנה איז דאך באשאפן געווארן אדם הראשון, ווען אדם הראשון איז באשאפן געווארן שטייט אין בראשית קפיטל ב' פסוק ז' ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה, זאגן די מפרשים מדיליה נפח, דער אייבערשטער האט פון זיך אריין געבלאזן אין אדם הראשון, וואס איז דאס געבלאזעכטס? דאס איז.

טוט דאך די זעלבע יעדעס יאר, בלאזט ער אריין אין יעדע אידישע נשמה א נייע מין רוח חיים וואס דאס זאל אים קענען האלטן א גאנץ יאר, ממילא אז ס'איז א נייער מענטש איז עס א בריה חדשה, און ממש כקטן שנולד דמי, אז ער איז כקטן שנולד דמי איז אים דער אייבערשטער מוחל אפילו בין אדם לחבירו אויכעט אויב ער טוט באמת תשובה און ער האט אין זין יענעם איבערצובעטן. יעצט, און די בעלזער רבנים פלעגן זאגן אז מען טוט תשובה איז עס מסוגל אפילו אויפן עוון פון חילול השם, אז מען טוט תשובה ראש השנה ביי תקיעת שופר, ווייל אונז ווייסן מיר אז חילול השם איז דער אייבערשטער נישט מוחל, ווייל אפילו מען טוט תשובה איז עס נאר תולה, יום כיפור איז מכפר, און יסורים זענען ממרק. און די מיתה מאכט ערשט די גמר התיקון. יעצט טאמער טוט מען תשובה ווען מען בלאזט שופר, פלעגן נאכזאגן די בעלזער צדיקים פון גרויסע בעל מקובלים אז מען קען אפילו אויפן עוון פון חילול השם תשובה טון ראש השנה אן קיין יסורים אן אלעם. פארוואס? ווייל ס'שטייט רבי אבהו זאגט מסכת ראש השנה דף ט ז עמוד א. למה תוקעין בשופר של איל? פארוואס בלאזט מען מיט א שופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני, דער אייבערשטער זאגט בלאז פאר מיר בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, זאל געדענקען די עקידה פון יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני, אזוי ווי עטס וואלטס ענק אליינס געבינדן פאר מיינעטוועגן אויפן מזבח. און אין פסיקתא שטייט אויך אויפן פסוק, אין במדבר כ"ט פסוק ב', ביים קרבן של ראש השנה שטייט ועשיתם עולה לה', איבעראל שטייט והקרבתם, דא שטייט ועשיתם, אמר רבי יצחק למה ועשיתם, אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער זאגט לישראל פאר די אידן עשו תשובה באלו עשרת הימים בין ראש השנה ליום כיפור ואני מזכה אתכם ביום הכיפורים ובורא אתכם בריה חדשה, איך מאך ענק א נייע בריה, קומט אויס אז דורך די. תקיעת שופר, און דעם ענין פון ראש השנה און די תשובה און יום כיפור, דאס איז אן ענין פון א מיתה און א מסירות נפש, און ממילא אלע עבירות פון כלל ישראל טוט דער אייבערשטער מוחל זיין, און אונז לעבן מיר יעצט אין אזעלכע טעג, און אונז זאל מיר זען נישט צו פארפאסן איין מינוט פון די הויעכע צייטן. מיט דעם פארשטייט זיך אויך אז ראש השנה איז שרה אמנו רחל און חנה געווארן געדענקט ביים אייבערשטן פאר קינדער, אזוי ווי רש י זאגט אין מסכת יבמות, דף ס' ד עמוד ב', דיבור המתחיל שלש, הקדוש ברוך הוא פוקד העקרות, דער אייבערשטער איז פוקד עקרות לשמוע תפילתן בראש השנה, דער גוזר עליהם הריון און דער גוזר פאר זיי זאלן שוואנגער ווערן. פארוואס? ווייל דער מענטש ווערט א בריה חדשה און ער ווערט א נייע טבע מיטן קול שופר, איז ממתיק אלע דינים, פון דעם וואס מען ווערט א נייע בריה מבטל אלע דינים וואס ער האט אויף.

אין די צייט פון חזקיהו המלך איז נישט געווען א תינוק ותינוקת איש ואישה וואס זיי האבן נישט געקענט הלכות טומאה וטהרה, אבער ער אליין האט נישט חתונה געהאט, פארוואס? ווייל ער האט געזען אין רוח הקודש אז ער וועט האבן שלעכטע קינדער. ווער איז דאס געווען? דאס איז געווען דער חוטא ומחטיא את הרבים מנשה, ער האט געהארגעט וגם דם הרבה שפך מנשה, ער איז געווען דער גרעסטער בעל עבירה וואס אונז האמיר געקענט, שפעטער האט ער תשובה געטון, דער אייבערשטער האט אים געמוזט מאכן אן עקסטערן וועג ס'זאל ארויפגיין זיינע תפילות. ווייל אפילו די מלאכי השרת האבן מקטרג געווען אויף אים. עניוועי, פרעגט דער הייליגער רבי רבי יונתן א מורא'דיגע קשיא. אויב ער האט געהאט רוח הקודש. און ער האט געזען עס וועט ארויסקומען פון אים א מנשה, האט ער דאך געדארפט האבן א רוח הקודש נאך א טאג שפעטער און זען אז מנשה האט גאר תשובה געטון. מנשה גאר, וואס זאגן מיר אונז ווען אונז זאגן מיר הנני העני ממעש, בעט מיר כשם שחתרת חתירה מתחת כיסא כבודך למנשה, אונז בעט מען אין דעם זעלבן זכות פון מנשה, כאטש ער איז געווען דער גרעסטער בעל עבירה. יעצט אויב דו האסט געזען אזוי אז חזקיהו המלך האט געזען אז ער וועט זיין אזא גרויסער בעל עבירה, נו וואס האט ער נישט געזען אז ער האט תשובה געטון? וואס האט ער נישט געזען דאס? זאגט דער הייליגער רבי ר' יונתן א מורא'דיגע זאך אז אין רוח הקודש איז דאס נישט געווען. ס'איז בכלל נישט געווען אז אזא בעל עבירה זאל קענען תשובה טוהן, נאר וואס וויבאלד מנשה האט תשובה געטוהן און דאס איז צוגעקומען עד כיסא הכבוד. צדיקים קענען אויך נישט זעהן וואס טוט זיך דארט, ווייל דארט איז אזוי באהאלטן, דער אייבערשטער האט זיך זיינע סודות, איז במילא האט ער געזעהן אז ער איז זינדיג, ער האט נישט געזעהן אז ער האט תשובה געטוהן. וועגן דעם שטייט אויך אז ווען איינער האט א שלעכטן זון זאל ער נישט צונעמען די ירושה ווייל דו קענסט קיינמאל נישט וויסן, יו דאונט נאו וואטס גאנא בי די ענד. און ביי שופר שטייט אין די גמרא גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד און דאס איז דא אין די צען טעג, רבותי יעצט קען מיר אזא תשובה טון אפילו קיינער די גרעסטע צדיקים וועלן נישט כאפן וואס דא איז געשען. די זעלבע בחינה זאגט אויך דער אמרי אמת, ס'שטייט אין פרשת קרח אין במדבר קפיטל ט ז פסוק ז, מה ראה לחלוק על משה? וואס איז געקומען דער קרח ער זאל זיך קריגן מיט משה רבינו? זאגט רש י ער האט געזען אז שמואל גייט ארויס קומען פון אים, האט ער געזאגט, אפשר דען מעגליך כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום, און איך זאל שטיל שווייגן? זאגט רש י ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה, פארשטייסט? איז דאך אויך א גרויסע קשיא, קרח האסט רוח הקודש, דו זעסט אז שמואל הנביא וועט פון דיר ארויסקומען און אלעס, נו, האסטו דאך געדארפט זען אז דיינע קינדער וועלן תשובה טוהן און ס'עט צוריק גיין צו דיר אלעס. די תירוץ איז זייער פשוט, ווייל תשובה גייט ארויף ביז צום כסא הכבוד, די גרעסטע צדיקים קענען נישט צוקומען זען וואס דארטן טוט זיך. מיט דעם זאג איך פאר יעדן, קינדערלעך טייערע האסט געזינדיגט, דאס איז א חלק פון די תשובה. דער ישמח ישראל ברענגט אז א מענטש גלייבט אז דער אייבערשטער האט אים צוגעפירט די עבירה כדי ער זאל ארויסקריכן דערפון, ער זאל עס קענען מעלה זיין, דאס הייסט תשובה מאהבה. סאו לאמיר נישט פאלן. האסט געזינדיגט, האסט בועל געווען עריות, נאכגעלאפן אשת איש, די גמרא זאגט ס'העלפט נישט קיין תשובה, דער שופר העט מאכן ס'זאל יא העלפן תשובה, און דו'סט זעהן א סייעתא דשמיא דו'סט קענען ארויסקריכן. יעצט. די ספרים זאגן אז שופר איז די ראשי תיבות שורש פורה ראש ולענה. דו קענסט זיין אזוי ווייט פארקראכן, א חוטא ומחטיא את הרבים, געדינט עבודה זרה, אראפגעפירט מענטשן פון וועג, זאלסטו וויסן דער שופר קען דיך צוריק ברענגען, ווייל דער שופר האט אין זיך די ווערטער שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם דורכן קול שופר. איז מען מהפך די רשעים צו שערים, זענען גארנישט קיין רשעים זיי ווערן גאר שערים, מען ווערט א נייע בריה, און אויך ס'האט די ראשי תיבות שחוק פינו ולשוננו רנה, אז דאס אלעס מוז זיין מיט שמחה נישט מיט עצבות, מען זאגט, ס'שטייט אין תהלים קאפיטל פ ט פסוק י ז, בשמך יגילון כל היום. דאס איז די ראשי תיבות בכיה אז די בכיה און תשובה דארף זיין מתוך שמחה יגילון, שמחה מיט גיל, נישט חלילה מתוך עצבות. סאו רבותי, עס קומט אזעלכע הייליגע טעג, לאמיר עס נישט פארפאסן. לאמיר זעהן עפעס איינקויפן. יעצט וויל איך רעדן אביסל צו די פרויען, דער וואס האט קינדער אין שטוב זאל חלילה נישט גיין דאווענען נישט קיין תקיעת שופר, דער אייבערשטער האט דיך ליעב אינדערהיים, ביסט דא ביי זכיה, אונז דארף מיר גיין אין א שול דאווענען, צו דיר גייט דער אייבערשטער קומען אהיים, מען זאל חלילה נישט איבערלאזן קינדער אליינס, און מען זאל זיי חלילה נישט נעמען אין שול אויך נישט, ווייל קודם זיי באמאכן זיך און זיי שטינקען, דו שטערסט אן אנדערן פון דאווענען, און אויסער דעם לויפן זיי ארום. און זיי בארדענען אינדרויסן דארף זייער וואטשן. יעצט איך וויל ענק זאגן, די טייערע חשובע פרויען, אונז ווייסן נישט וואסערע אבליגעישאן ס'ליגט אויף ענק. איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס יעדער ווייסט. אין פסיקתא פון איכה רבתי שטייט אזוי, ס'איז אות כ ד, ווען ס'איז געווען דער חורבן זענען געקומען די אבות און זיי האבן געבעטן רחמים ביים אייבערשטן, אברהם אבינו האט מזכיר געווען עקידת יצחק, דער אייבערשטער האט אים נישט געענטפערט, יצחק האט מזכיר געווען אז ער אליינס איז געווען דער בעל עקידה, ער האט זיך אויסגעשטרעקט זיין האלז געשאכטן צו ווערן אויפן מזבח, דער אייבערשטער האט אים נישט געענטפערט, יעקב אבינו האט מזכיר געווען דעם זכות אז ער האט אויפגעשטעלט צוועלף שבטים, און דער אייבערשטער האט אים נישט געענטפערט. משה רבינו האט געזאגט זיינע זכותים, דער אייבערשטער האט אים נישט געענטפערט, איז געקומען די מאמע רחל און זי האט אנגעהויבן צו וויינען, זי האט געזאגט פארן אייבערשטן, געדענק מיין זכות, איך האב איבערגעגעבן די סימנים פאר לאה, איך האב זי נישט געלאזט פארשעמט ווערן, איז ארויס א בת קול און האט געזאגט. ס'איז א פסוק אין ירמיה קפיטל לא ט ו און ט ז. כה יאמר ה', אזוי זאגט דער אייבערשטער, מנעי קולך מבכי, הער אויף דיין קול פון צו וויינען, ועיניך, און דיין אויגן מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם, וועלן זיי זיך צוריקקערן, אין זכות פון רחל אמנו, עמער אונז זיך צוריקקערן פון גלות, דעמאלטס האט דער אייבערשטער געזאגט דאס וועט זיין ביים ערשטן בית המקדש און נאכדעם ביים צווייטן אויך, אין זכות פון רחל אמנו. יעצט איז די שאלה איז אזוי, וואס עפעס איז אזוי גרויס געווען די תפילה פון רחל, פארוואס פאר איר האט דער אייבערשטער געענטפערט און פאר אברהם יצחק יעקב און משה רבינו נישט? ס'דא הונדערטער פשטים, איין פשט איז ווייל זי איז געווען א פרוי, פאר א פרוי מוז מען נאכגעבן ווייל זי איז פטור פון פריה ורביה, זי איז פטור פון די אלע מצוות, און זי טוט עס, זי איז זיך מוסר נפש אז כלל ישראל זאל געבויעט ווערן, נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'שטייט רחל מבכה על בניה, זי האט אנגעהויבן צו שרייען פון טיפן הארצן און מיט אזאלכע טרערן אז דער אייבערשטער האט עס נישט געקענט אפזאגן, א פרוי האט אין זיך די מידה אז זי קען וויינען מער ווי א מאן, וועגן דעם שטייט כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, פאר בית יעקב זאלסטו רעדן אמירה רכה און זיי וויינען עניוועי, און דער אייבערשטער האט געזען ווי א אידישע טאכטער וויינט, האט ער געזאגט איך גיי איר צוריק. צוליב טון און צוריק שטעלן די אידן. ווען א מענטש הייבט אן צו זוכן זכותים מיט א מעשה עבודה, דאס איז גארנישט, דו דארפסט וויינען א טרער, א אמת'ן קרעכץ פארן אייבערשטן, אפילו מען שרייט נאר פון הארצן, מען דארף נישט זאגן גארנישט, אזוי שטייט ביי חנה, די ליפן האבן זיך איר געשאקלט, זי האט נישט געזאגט גארנישט מען זאל הערן. און דאס איז געווען פארוואס דער אייבערשטער האט אויסגעהערט רחל אמנו. די פרויען האבן אן אבליגעישאן צו דאווענען און בעטן דעם אייבערשטן, מסתמא ליינען זיי נישט די צייטונגען, זיי ווייסן נישט ווי אנגעשטרענגט די גאנצע וועלט איז מיט אטאמישע באמבעס, אש מן השמים, אזוי זאגט די מהר"ל, מהר"ל זאגט פאר משיח עט קומען, דער אייבערשטער האט געשוואוירן אז ער ברענגט נישט קיין מבול, אבער אש מן השמים עט ער ברענגען, אטאם באמבעס איז דאס אש מן השמים, די וועלט האלט פאר אן אויפרייס, אפילו ווען מען טעסט נאר די באמבעס איז שוין צו צופאלן בערג, און ס'איז דא פול מיט רעדיעישאן. ס'איז א גרויסער חוב אז די פרויען זאלן קומען אין שול, ס'גייט יעצט אויך זיין מזכיר נשמות יום כיפור, כ'האב ענק שוין געזאגט, מזכיר נשמות איז א ספאט טשעק, די עלטערן קומען פון יענע וועלט און זיי געבן א קוק וויאזוי מיין טאכטער זעהט אויס, טאמער קומט זי צניעות'דיג האט ער געזאלין ביז צום נעקסטן הזכרת נשמות, ביז צו סוכות, און טאמער חלילה נישט, בלייבט ער אן א געזאלין, ער בלייבט אין שול, דער הייליגער חתם סופר זאגט, פארוואס די ימים טובים? ראש השנה יום כיפור זעהט מען עפעס אזא ענגעניש אין א שול, זאגט ער ווייל די נשמות קומען אין דעם זעלבן שול וואס זיי האבן געדאווענט און זיי קוקן זיך אום אויף זייערע קינדער. יעצט אין מדרש פרשת תצוה אין שמות רבה פרשה ל"ח קאפיטל ד' שטייט די אידן האבן געזאגט פארן אייבערשטן אז זיי קענען נישט לערנען און דאווענען, האט זיי דער אייבערשטער געזאגט בכו והתפללו לפני, וויינטס און גיסטס און זייטס מתפלל פאר מיר אויף ענקער לשון ואני מקבל, כ'נעם אלעס אן. וואס אזא משל ברענגען די ספרים ווען איינער פאלט אראפ פון א צענטן פלאר די עלטערן זעהן ווי א קינד איז אראפגעפאלן די גייען זיי שוין נישט לויפן זיי ווייסן זיכער ער איז טויט טאמער שרייט ער אבער נאך לויפן זיי אים ראטעווען ווייל זיי ווייסן ער לעבט נאך ווי לאנג אונז שרייען מיר צום אייבערשטן אויף וואסערע לשון סזאל נישט זיין זאגט ער הייליגער באשעפער העלף אונז באשעפער דו ביסט אונזער טאטע אונז האמיר נישט צו וועם זיך צו ווענדן, העלפט ער. אז מען וויינט, שטייט אין ספר שלטי גיבורים אין פרק ד' אין מסכת ברכות אויף מרדכי אות ה', בשם ר' משה מעיברא, שלש תפילות נשמעות, דריי תפילות הערט דער אייבערשטער, תפילת יחיד בדמעות בכל יום, א יחיד וויינט, הערט אים דער אייבערשטער יעדן טאג, יחיד בין ראש השנה ויום כיפור, הערט אים אויך דער אייבערשטער, ציבור בכל יום. אפילו זיי וויינען נישט, וכל הבוכה בתפילתו, זאגט ער דער הייליגער מרדכי, כוכבים ומזלות בוכין עמו, כוכבים ומזלות וויינען מיט מיט אים, ותפילתו נשמעת און זיין תפילה ווערט געהערט, כל שכן נאך אין אזא טאג ווי ראש השנה און יום כיפור. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין רא"ש אין מסכת ברכות פרק ב' סימן ב', די תלמידים פון רבינו יונה האבן געפרעגט, אז אויב א מענטש עט נישט בעטן זיינע צרכים נאר אין לשון קודש, נו ווי אזוי מאכן מיר אונז אז פרויען זאלן דאווענען אין אלע מיני לשונות, האט ער געזאגט אזוי, איז לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט דארטן נשים, פארוואס זאגט ער נישט עמי הארצים, עמי הארצים פארשטייען דאך אויך נישט וואס זיי דאווענען, און פארוואס זאגט ער נישט מענטשן וואס זיי האבן נישט פונקטליך קלאר ארויס. אזוי האבן די תלמידים פון רבינו יונה געפרעגט, וואס עפעס, פרעגט מען, וויאזוי מען מעג נשים מתפלל זיין, וואס איז מיט עמי הארצים און מענטשן וואס זיי קענען נישט קיין פירוש המילות, איז ער מבאר דארטן אז די תפילות נשים איז חשוב פארן אייבערשטן ווייל אירע טרערן זענען גראד אויף די באקן, ווי זיי הייבן אן צו דאווענען קומען אראפ די טרערן, וועגן דעם דארף מען מאכן אלע מעגליכקייטן מען זאל נישט מוותר זיין אויף די פרוי'ס דאווענען. וועגן דעם האבן זיי געפרעגט וויאזוי קענען פרויען דאווענען, ווייל מ'האט נישט געוואלט אז זיי זאלן חלילה נישט דאווענען. יעצט מ'דערציילט אז רבי אהרעלע בעלזער פלעגט נישט לאזן עפענען דעם ארון קודש, אזוי פארציילט מען, ארויסצונעמען דעם ספר תורה, פאר די פרויען האבן נישט אויפגעהערט זיי האבן פאר פתיחת ארון האבן זיי אויף אידיש אזא שיינע תחינה, ביז ווילאנג זיי האבן נישט אויפגעהערט. צו זאגן די תחינות האט ער געווארט און נישט געעפנט דעם ארון קודש, פארוואס? ווייל ער האט געזאגט ביים אייבערשטן איז זייער חשוב יעדעס תפילה, אבער די תפילות פון די פרויען איז נאך מער חשוב'ער, פארוואס? ווייל די טרערן וואס זיי גיסן אויס ביי די תפילה גייט ארויף צום אייבערשטנ'ס כסא הכבוד און דער אייבערשטער האט עס ליב, און וועגן דעם האט מען געמאכט די אלע מינע געוויסע תחינות כדי זיי זאלן פארשטיין וואס זיי זאגן און זיי זאלן נישט איבערהיפן קיין שום תפילה. איז ממילא דארף יעדער איינער וויסן אז די אידישע טעכטער שפילן א גרויסע ראלע יעצט ראש השנה און יום כיפור און מען דארף זיי געבן ישוב הדעת, פארשטייט זיך אבער נאר די וואס זיי קענען גיין אין שול, די וואס זיי קענען נישט גיין אין שול זאלן נישט גיין אין שול, קענען נישט גיין מיין איך אז זיי האבן קינדער, אפילו זי זעהט א וועסט מעג מען גיין אין שול, ס'איז נאר א גאנצע זאך מען זאל נישט קוקן אויפן ספר תורה ווען מען הייבט עס אויף, אבער אלס א נדה מעג זי גיין, איין זאך דארף זי מאכן זיכער, דעט נאובאדי נידס א בעיביסיטינג, ווייל טאמער נישט איז דאס איר דאווענען, און די מענער דארפן אויך וויסן, קוק ווי חשוב ביים אייבערשטן איז די תפילות פון די פרויען ווייל זיי וויינען, זאל יעדער איינער זיך מעורר זיין, קיינער קען נישט זאגן ער האט נישט אויף וואס צו לאזן א טרער, נישט אויף רוחניות און נישט אויף גשמיות, אלעס איז אין דער ערד געווען א גאנץ יאר און דעם גאנצן לעבן ביז יעצט אויך. יעצט כ'האב ענק פריער געזאגט אז דער מענטש דארף צוגרייטן זיין קינד ער זאל זיין מיט מסירות נפש, און כ'האב ענק אויך געזאגט אז יצחק אבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן אז ער איז געווען דער בעל עקידה, איינמאל דער בעל שם הקדוש האט צוזאמגענומען אלע קינדער האט געהייסן די עלטערן זאלן ברענגען די קינדער, און יעדער האט געברענגט אין שול די קינדער, האט ער א פרעג געטאן האט עטץ געברענגט מיט אזא ליבשאפט די קינדער אין שול ווי אברהם אבינו האט געטראגן דאס קינד צו די עקידה? האט זיך יעדער צואוויינט, ווער האלט ביי אזאלעכע בחינות, מען ברענגט דאס קינד אין שול ער זאל זיך אביסל ארומשפילן און זאל קענען זאגן א יי שמעי רבא, האט ער געזאגט, אה, דאס טויג נישט, יעצט איך לייג צו צו די מעשה אז ער האט געמיינט צו זאגן האט עטס געברענגט דאס קינד אין שול און געוואטשט אויף אים, ווייל טאמער וואטשט עטס נישט אויף אים איז בעסער ער זאל נישט קומען אין שול. די חזירים ארבעטן? וואו ארבעטן זיי? מען דערציילט אויך אויפן הייליגן קדושת לוי, איין יאר פאר די תקיעות האט ער געזען אז ס'איז דא גרויסע מסך המבדיל, איז ער ארויף אויף די בימה און האט זיך געדרייט צו עזרת נשים און האט אויסגערופן, אך! פרויען טייערע, מען קען נאכנישט בלאזן שופר, מען דארף נאך גוט אויסשווענקען דעם שופר פאר די תקיעות. און ס'איז נישט דא מיט וואס עס צו שווענקען, האט יעדער אנגעהויבן צו וויינען, מיט הרהורי תשובה, נאכדעם האט דער הייליגער בארדיטשובער רב געבלאזן שופר, סאו פרויען טייערע עטס זענטס א פארט אוו איט, דאונט עקסקלוד יור סעלף, און אז עטס קומטס אין שול, זאלט עטס גיין צניעות'דיג אנגעטון, און נישט ס'זאל שמעקן אז די גאנצע ווייב- מענער שול זאל זען יעצט און שפירן יעצט איז אריין געקומען א פרוי, מיט דעם ביסטו מכשיל א מענטש מיט זנות, לא תנאף, לא תהנה אף, מען טאר נישט מיט די נאז אויך נישט גורם זיין זנות. יעצט, דער הייליגער אור המאיר פון זשיטאמיר זאגט א מורא'דיגן שיינעם משל. דער רמב"ם זאגט אז די גאנצע מטרה פון שופר איז מען זאל מעורר זיין אידן תשובה, פארוואס זאל נישט דער חכם העיר זיך אויפשטעלן און מעורר זיין תשובה? און זאגן א שיינע דרשה. זאגט ער א מורא'דיגן משל, ס'איז געווען אמאל א שטאט, ס'איז געווען ארומגענומען מיט א מויער, ס'האבן געוואוינט דארט נאר ארעמעלייט מיט עשירים, מ'האט געשטעלט א שומר ביי די טיר פון דעם מויער, בקיצור וואס איז געשען איז, ס'האבן אנגעהויבן. צו קומען גנבים. נו, האט ער דאך געוואוסט אז טאמער ס'וועלן קומען גנבים וועלן נאר די עשירים לויפן, די ארעמעלייט האבן נישט וואס צו לויפן, זיי האבן נישט וואס צו פארלירן, מען קען ביי זיי נישט גנב'ענען. האט ער זיך מיישב געווען און ער האט געשריגן, רבותי, ס'איז דא א פייער! פייער! וועט שוין יעדער לויפן אינאיינעם. ווען די רב זאל זאגן מוסר, וועט מען זאגן, אה, דאס מיינט דעם, דאס מיינט יענעם, ס'מיינט נישט מיך. טאמער בלאזט מען אבער שופר, דאס דארף אויפוועקן יעדן איינעם, דאס איז א פייער ברענט, אזוי ווי איך האב אנגעהויבן פריער, פון ר' רבי יונתן אז ס'ברענט א פייער אין הימל און מ'מוז עס אויסלעשן. און יעדער איינער זאל וויסן, מ'דארף זאגן די אלע יוצרות, אבער דער עיקר איז מ'זאל זיך צוברעכן דעם הארץ פארן אייבערשטן. ס'איז געווען א איד, כ'האב ענק שוין פארציילט אמאל די מעשה, ער איז גענומען פארן אויף ארץ ישראל, און אויפן וועג איז די שיף דערטראנקען געווארן, און ער האט געהאט א זון מיט א טאכטער, און ער האט געזאגט פארן זון מיט די טאכטער, איך קען שווימען, עטס קענטס ביידע גיין אויף מיין רוקן, אבער איין זאך, טאמער ווער איך מיד, וועט די טאכטער מוזן אראפ שפרינגען ווייל די דין איז אז ס'איז דא צוויי מענטשן צו ראטעווען א תלמיד חכם און אן עם הארץ, אדער א מאן אדער א פרוי דארף מען קודם ראטעווען די מאן ווייל ער לערנט תורה. שוין ער האט געשווימען און געשווימען נאכדעם האט ער געפילט ער האט שוין נישט קיין כח האט ער געגעבן א זאג פאר די טאכטער דו מוזט אראפגיין פון מיר ווייל איך קען נישט ווייטער האט זי געגעבן אזא שריי פונעם הארץ טאטע! דאס האט אים געגעבן אזויפיל כח אז ער איז אריין געשווימען ביז צום בארטן און ער איז אנגעקומען אויף יפו, איז האט ער געזאגט דעמאלטס דער קול האט מיר אזוי, ס'איז מיר אזוי אריין אין די ביינער אז כ'האב שוין באקומען כח, די זעלבע אויך אז אונז געבן מיר א שריי המלך! דאס דארף אונז געבן אסאך כח. און די זעלבע געבט עס כח כביכול פארן אייבערשטן, ועתה יגדל נא כח השם, אז אונז וויל מיר טון זיין רצון אונז פאר מיר נאר דורך, און יעצט איז אויך א זמן פאר די וואס האבן נישט קיין קינדער זאלן זיך פועל'ן קינדער, ראש השנה, די אמהות זענען נפקד געווארן ראש השנה, מעשה אבות סימן לבנים, דעריבער ליינט מען והשם פקד את שרה כאשר אמר, יעצט די דורשי רשומות זאגן אז די אותיות נאך עקרה איז שופר. נאך א עין קומט א פיי, נאך א קוף קומט א רייש, נאך א רייש קומט א שין, און נאך א היי קומט א וו. איז קען מען יעצט בעטן, ס'קומט ראש השנה, דער אייבערשטער זאל העלפן, יעצט קינדער מיינט מען נישט נאר פיזיקל קינדער, ס'דא וואס זיי האבן שוין די פיזיקל קינדער און זיי דארפן גיין אויפן ריכטיגן וועג, קען מען יעצט ראש השנה בעטן ביים אייבערשטן ס'זאל אין זיי אריין א רוח טהרה, זאל זיך צוריק דרייען שובו שובו מדרכיכם הרעים. זאלן אריינגיין אין זיך א רוח טהרה זאגן טאטע איך וויל ווערן גוט, אויכעט מען קען פועל'ן אז דער אייבערשטער זאל געבן פרנסה, פרנסה איז זייער א שווערע זאך בפרט היינט, דער תפארת שלמה שרייבט, תפארת שלמה איז אין ראש השנה דיבור המתחיל תקיעת שופר, זאגט ער שטייט אין די גמרא אין מסכת שבת דף קוף יוד זיין, תקיעת שופר און רדיית הפת איז א חכמה ואינה מלאכה, די צוויי זאכן זענען א חכמה ואינה מלאכה, סאו תקיעת שופר און רדיית הפת דאס איז געבינדן איינס מיטן אנדערן, דורך דעם וואס מען טוט ערליך בלאזן שופר איז מען זוכה צו רדיית הפת און פרנסה טובה. און ער זאגט נאך מער, די גמרא זאגט אין מסכת פסחים דף קוף יוד חית, קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, די טעם איז ווייל די מקטריגים זענען כסדר מעכב די שפע, זאגן דער מענטש איז נישט ווערד, דער מענטש אהער, דער מענטש אהין, אבער בשעת תקיעת שופר איז מען דאך מבטל אלע מקטריגים, קען מען אריינווארפן א ווארט צום רבונו של עולם, רבונו של עולם אפילו ווען איך בין נישט ווערד, טו א טובה, געב א מתנת חינם און געב מיר אין א ברייטקייט די פרנסה, ווייל קיינעם גייט נישט צו גוט, בפרט נאך יעצט, ס'איז א וועלטס מלחמה, ס'האט זיך שוין אנגעהויבן, ווער ווייסט ווי ס'וועט זיך אויסלאזן, מען רעדט פון גאזאלין זאל זיין זיבן אכט דאלער א גאלאן אין אמעריקע, די פלאד אין טעקסעס, פערציג פראצענט פון די אויל קומט פון דארט. ס'וועט זיין יענער חורבן חלילה. און ווידעראום מען קען אויכעט בעטן אויף חיי, אויף לעבן, ווייל מי לא נפקד כהיום הזה, און כל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון, און מ'איז יעדן דן, און מען דן מי יחיה און מי. און דורך די תקיעות קען מען אלעס אלעס מבטל זיין, ביי בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל זיין חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים און נישט קיין לעבן פון הוללות, און מ'זאל זיך אנברענגען די טעג פאר גארנישט. יעצט צדיקים, כאטשיג ס'איז געווען גרויסע צייטן האבן זיי זיך נישט פארלוירן, ס'איז געווען א איד איז געזעסן אין שפיטאל ראש השנה איז בקיצור, איז געווען א איד וואס ער איז געגאנגען צו דעם איד גאנץ ראש השנה, אים זיך אונטערהאלטן אין האספיטאל צו. דער שופר האט אים אריינגעברענגט אין שול, האט זיך אנגערופן רבי שלומקעלע זעסט דער איד איז א בן עולם הבא, ער האט נישט פארגעסן ראש השנה די מצוה פון גמילת חסדים וואס דורך דעם קומט מען צו צום עולם הבא. זיי דערציילן נאך א זאך אז ביים הייליגן רבי רבי שלומקעלע פון זוויל איז געווען שוין ערב יום הקדוש, ער איז שוין געגאנגען אנגעטון מיטן קיטל, ער איז געגאנגען אין שול, בקיצור האט ער געזען ביי איינעם אין שטוב האט געפלאצט א פייפ פון די סוער וואסער, איז געגאנגען רבי שלומקעלע און ער האט שוין גערופן א בעל מלאכה זאל עס פאררעכטן. און ער איז נישט אוועק ביז ער האט געזען ס'איז פארראכטן. ווען איינער פון די נאנטע מענטשן זאגן רבי וואס איז דאס ס'איז ערב יום כיפור איך מיין וואו ביסטו ביזי מיט יענעמס טוילעט פייפ האט ער געזאגט זאלסט וויסן איך טו דאס יעצט דאס זעלבע וואס דער כהן גדול האט געטון לפני ולפנים. וואס האט דער כהן גדול געטוהן לפני ולפנים? ער האט געטוהן א טובה פאר כלל ישראל, מתפלל געווען, איך האב אויך געטוהן א טובה פאר א איד, און דאס איז ביים אייבערשטן אזוי חשוב ווי הקרבת קטורת אין קדשי קדשים. זיי דערציילן נאך אויפן חזון איש אז איינער האט זיך אמאל מזכיר געווען אלול אויף פרנסה, אז ער האט א פראבלעם, און ס'איז געקומען דערצו, ראש השנה איז ער געגאנגען גריסן דעם חזון איש א גוט יום טוב, פרעגט אים דער חזון איש, נו וואס איז געבליבן מיט דעם געשעפט, רבי ס'איז דאך ראש השנה ביינאכט, וואס איז מיט אייך? האט ער אים געזאגט, פאר דיר נישט, אבער פאר מיר יא, ווייל דו טארסט נישט טראכטן דערין, ווייל דו טארסט נישט מעריך זיין אויף פרנסה, אבער איך דארף יא וויסן, ווייל איך דארף מתפלל זיין ווייטער פאר דיר זאלסט געהאלפן ווערן, געגאנגען זאגן פארן חזון איש מען האט א פראבלעם האט ער מתפלל געווען. ביז מען איז אים געקומען זאגן מען איז געהאלפן געווארן. יעצט אזוי ווי דאס יאר דארף מען גרויסע ישועות דארף מען בעטן ביים אייבערשטן אז מען זאל האבן די אלע זאכן און מען זאל זיך אונטערנעמען בין אדם לחבירו מען וועט נישט אזוי באליידיגן מער איינער דעם צווייטן מען וועט נישט טאטשן יענעמס קינדער מען וועט זיי נישט מכשיל זיין מען וועט נישט טון די אלע זאכן וואס מען האט געטון ביז יעצט וואס אויף דעם איז דער אייבערשטער מורא'דיג ברוגז ביז יעצט, קען מען ברוך השם ארויסקריכן און מען דארף אויסנוצן די געלעגנהייט און די צייט. ר' משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה האט מען אים אמאל אריינגעפירט אין שפיטאל צו מאכן אפערעישן, האט ער געגעבן א זאג פאר די מענטשן ארום זיך, איין קאפיטל תהילים ווען איך זאג ווען ערליכער ראש השנה וואלט דאס נישט פארגעקומען. אזוי האבן די אידן געגלייבט און געוואוסט אז אלעס ווערט פארשריבן ראש השנה, און מען דארף זיך אין אכט נעמען, ס'וועט געבן א קום ס'וועט געבן א לויף אוועק, און ס'וועט נישט דא זיין. די יאר קומט עס נאך מיט שבת, שבת איז כולו רחמים, דער אייבערשטער האט געגעבן אונז א גרויסן רחמנות, געבן אסאך רחמנות פאר אונז. כ'האב געוואלט דערציילן א מעשה פון הייליגן חפץ חיים. דער חפץ חיים האט געהאט א בחור ביי זיך אין ישיבה וואס לא עלינו רחמנא לצלן זיין טאטע איז אים אוועק. נו וויאזוי זאגט מען אזא בשורה פאר א קינד? האט דער חפץ חיים געזאגט לאמיר אים קויפן א שיין רעקל, א ברענד ניו סוט, אויף יום טוב און מען מיר אים זאגן אז דאס איז א מתנה פון די ישיבה אבער זיי האבן אריינגעלייגט אין די טאש האבן זיי אים אריינגעלייגט די בשורה אז זאלסט וויסן די ביסט אן אבל דיין טאטע נעבעך אוועק זאלסט זאגן קדיש זאגט דער חפץ חיים עס איז א משל פאר יעדן קומט ראש השנה יום כיפור סוכות, יעדער טוט זיך אן שיין, מלכות'דיג, פארוואס? ווייל מען גלייבט אז דער אייבערשטער וועט אונז צושיקן א גוט געבענטשט יאר, מען איז ממש בבחינת מלכות. זאגט ער, אבער רבותי, קיינער ווייסט נישט וואסער א צעטל מען האט אריינגעלייגט אין די טאש, קיינער ווייסט דאס נישט, איז דארף מען אנהייבן שטארק מתפלל צו זיין, און מען זאל אויסנוצן יעדע מינוט, יעדע סעקונדע און יעדע געלעגנהייט פון די, קודם כל פון די טעג וואס איז נאך דא ביז ראש השנה. און אויך פון דעם ראש השנה, און ס'איז דא ראש השנה מיט א שבת שובה קאנעקטעד, ס'האט איין קדושה, ס'וועט זיין כולו רחמים, און נאכדעם די עשרת ימי תשובה וואס דאס איז, דער אייבערשטער איז זייער נאנט צו אפילו א יחיד, און נאכדעם דעם הייליגן טאג דעם יום כיפור, און מ'זאל עס אויסנוצן. זייער וויכטיג. ס'איז דא דא איינער וואס האט מיך באפאלן זייער מיאוס פארוואס איך זאג וועגן ר' נחמן. בקיצור ער זאגט מיר ער פארט דאס יאר, ער ווייסט זיכער אז דאס יאר האט ער אלעס באקומען וואס ער ברויך, מען דארף נאר פארן צו ר' נחמן. פרעג איך האסט געמאכט הכנה, דו גרייטסט דיך צו? זאגט ער ניין, דער רבי טוט שוין אלעס. ווייסט? און נאכדעם זאג איך אים, איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו ביסט אין ביזנעס, האסט דא בא'גנב'עט דעם, דו האסט יענעם בא'גנב'עט, איך ווייס דאך וואס דו טוסט, דו ווייסט? אז נישט נאר ר' נחמן קען נישט מוחל זיין בין אדם לחבירו, דער אייבישטער קען אויך נישט מוחל זיין, סאו פאר דיינע חטאים האסטעך נישט וואס צו פארן צו ר' נחמן, דארפסטעך גיין יעדן איבערבעטן, די האסט נישט קיין פראבלעם מיטן אייבישטן, דער אייבישטער קען דיר מוחל זיין דא אויך, די האסט א פראבלעם בין אדם לחבירו, די אלע גניבות, איז צו דעם איז דער אייבישטער אויך נישט מוחל? בפירוש אז נישט, עבירות שבין אדם לחבירו איז יום כיפור נישט מכפר, סאו האסט אויסגעגעבן שפעזן צו פארן צו ר' נחמנ'ן אומזינסט, ווייל ממה נפשך, חטאים בין אדם למקום, דער אייבישטער איז איבעראל. און ווידעראום בין אדם לחבירו איז דאך דער יום כיפור אויך נישט מכפר, קענסט נישט זאגן אז רבי נחמן איז מער פונעם יום כיפור, אז דער אייבערשטער כביכול קען נישט מוחל זיין בין אדם לחבירו, דו מוזט אליינס יענעם איבערבעטן, איז דאך נישט רבי נחמן גרעסער פון דעם? איז אז מ'גייט צום צדיק גייט מען נישט אז דער צדיק זאל פאר דיר בעטן, ניין, ווייל דאס איז א גאנצע שאלה צו מ'מעג דאס טון. ס'איז דא וואס זיי האלטן אז דאס איז א גאנצע לאו אין די תורה, אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, דורש אל המתים, מען גייט צום צדיק אזוי ווי ס'א מקום קדוש בעט מען דער אייבישטער זאל מיר דא אויסהערן די תפילות, אין חבד למשל זאגט מען אינגאנצן נישט מכניסי רחמים ווייל זיי האלטן אליו ולא למידותיו, ס'איז דא דערפון פון מיטעלער רבי'ן איז דא א גאנצע אריכות, אליו ולא למידותיו, דו טוסט נישט בעטן א מלאך זאל טראגן. דיינע תפילות צום הימל, דו ביסט נענטער ווי דער מלאך ווען דו בעטסט דעם אייבערשטן. סאו דארף מען דאס אויך וויסן וויאזוי מען איז מתפלל. אלרייט אין דעם איז שוין דא אסאך וואס האלטן מען מעג יא בעטן דעם צדיק, יא ס'איז שוין דא אין דעם א גאנצע זאך. יעצט אין זוהר הקדוש שטייט צווחין ככלבים האו האו האו האו, וואסערע מין אויסדרוק איז דאס וואס רבי שמעון זאגט אויף כלל ישראל זיי שרייען ווי די דאגיס, ווי די דאגיס שרייען מיר? כ'על ענק זאגן וואס די פשט דערפון איז. ס'שטייט אין פסוק והכלבים עזי פנים, אונז קומען אייביג טענה'ן צום רבונו של עולם, רבונו של עולם ס'איז געווען אזא שווער יאר, די שידוכים איז נישט געגאנגען, די פרנסה איז נישט געגאנגען, דאס איז נישט געגאנגען, זאג מיר, האסטו אמאל געקלערט פאר דו גייסט בעטן ביים אייבערשטן, זאלסטו טון אזוי ווי ס'איז אויסגעשטעלט אונזער דאווענען, קודם זאגט מען די דריי ברכות לויבן דעם אייבערשטן, נאכדעם בעט מען די בקשות, און נאכדעם טרעט מען אויס און מען דאנקט דעם אייבערשטן אז ער הערט אויס די תפילות. אמאל איז דיר בייגעפאלן צו זאגן ראש השנה ווייסט הייליגער באשעפער? ס'איז געווען א גוט יאר, ס'האט געהאט אפס ענד דאונס, ס'איז ביי יעדן א באמפי ראוד, אבער ברוך השם, די רווחים זענען געווען מער ווי די הפסדים, צוגעקומען אן אייניקל, אן אוראייניקל, צוויי אייניקלעך, געמאכט בר מצוה, געמאכט חתונה, דאס פאלט קיינעם נישט ביי, וועגן דעם רופט עס רבי שמעון אן צווחין, זיי שרייען ככלבים ווי די דאגיס, האו האו, האו האו, האו האו, פארוואס זאל מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, אבער מען דארף אים קודם זאגן שקויעך רבונו של עולם, איט וואזנט סאטש א בעד יער עפטער אלל, און אפילו. ווען איינעם דאכט זיך ס'איז געווען שלעכט, דו ווייסט נישט ווען שלעכט איז און ווען גוט איז. און דאס מיינט ר' שמעון, מ'זאגט והכלבים עזי פנים, צווחין ככלבים, הב הב, געב געב געב געב, וועיט א מינוט, וואס איז מיטן טענק יו פאר ביז יעצט? דאס א מורא'דיגע פראבלעם, מענטשן מוזן זיך אויסלערנען, דו דארפסט קאראספאנדירן צום אייבערשטן מיט דרך ארץ, ווען נישט דער אייבערשטער לעבסטו נישט, און ווען נישט דער אייבערשטער האסטו גארנישט, האסט נישט די פראבלעמס און האסט נישט דאס גוטס. מיין טאטע עליו השלום זכרונו לברכה פלעגט אלץ זאגן.

און מען דארף אבער טוהן השתדלות, אזוי ווי איך זאג, יעצט קענסט נישט עפארדן ווילימסבורג, מופטס ארויס, מען דארף טוהן השתדלות, און זעהן דער אייבערשטער וועט העלפן, ס'מעג זיין הונדערט ווילימסבורגס איבער גאנץ אמעריקע, איי דו רעדסט דיר איין, דער אייבערשטער מוז דיר העלפן זאלסט קענען אפארדן א דירה אין ווילימסבורג פאר א מיליאן דאלער, דאס איז דיין פאנטאזיע, דאס האט מיטן אייבערשטן גארנישט, דיין באלעבאס רעדט זיך איין אז דו ארבעטסט נישט גענוג פלייסיג, און דו רעדסט דיר איין אז ער געבט דיר נישט גענוג אויף די וואך ווייל דו ארבעטסט זייער שווער, דעטס אלל פענטעסיס, פאנטאזיעס, יו העוו טו דו וואטס גוד. און גיין ווי ס'איז גרינגער און טוהן קאנסטראקטיוו און נאכדעם וועט דער אייבערשטער העלפן. יעצט איז ווען די אידן זענען אריין אויף ארץ ישראל האבן זיי דאך געדארפט פשוט יעדער ברענגען לויט ווי אים איז אנגעוואקסן, פארוואס דארף מען ווארטן צו דאנקען אז אלע אידן נאך פערצן יאר האט מען ערשט אנגעהויבן לאחר ירושה וישיבה? ווייל דער אייבערשטער זאגט פאר כלל ישראל ביי מיר זענט עטץ איין מענטש. אז ס'איז נישט טויזענטער און צענדליגע טויזענטער, יור וואן פערסאן, ביסט איין מענטש, ווען איין מענטש איז נישט אנגעוואקסן, איז נישט דא די מצוה פון ביכורים, ס'מוז יעדן אנוואקסן, יעדער מוז האלטן נאך ירושה וישיבה, און דאס איז די ראש השנה, ס'יונייטעד, ס'וועט יוניפייען גאנץ כלל ישראל, יעדער איינער שרייט אינאיינעם המלך, איין קעניג פאר גאנץ כלל ישראל, יעדער האט אנדערע וועגן וויאזוי מ'קומט צו צום קעניג, אבער המלך דאס איז איין קעניג. און ווי לאנג ס'איז נאך דא א איד וואס ס'פעלט אים, קענסטו ביז מארגן שרייען המלך, דער אייבערשטער וועט דיך נישט אויסהערן, ער הערט אויס נאר יעדן אינאיינעם. והא ראיה, ביי ביכורים האט ער געווארט פֿערצן יאר מ'זאל אים ברענגען די ערשטע געצייטיגטע, וואס אפילו א קעניג האט געמוזט אליין ברענגען די ביכורים, ער האט געמוזט אראפגיין פון זיין רייט וואגן און ער האט געמוזט אריינטראגן די ביכורים. און דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז, אונז זעמיר איין פאלק, און מען דארף קוקן וואס טוט זיך ביי יענעם, מען דארף זען יענעם ארויסצוהעלפן, און דעמאלטס איז עס אן עכטער המלך, און דעמאלטס וועט דיר דער אייבערשטער העלפן. אבער נישט, פרעגט זיך דאך א קשיא, יעדן יאר וויינט מען און מען בעט דעם אייבערשטן ראש השנה, און עס גייט אדורך דער ראש השנה און דער יום כיפור, און מען איז נישט געהאלפן געווארן, און וואס האט מען דא אויפגעטון? נאר ס'איז אזוי ווי דער זוהר געזאגט, צווחין ככלבים האב האב נאר פאר דיר, ניין ניין ניין ניין, דו מוזט אינזין האבן דיין חבר אויכעט, און דו מוזט בעטן פאר דיין חבר, און אז ס'איז דא חולי עמך ישראל, מוזטו בעטן פאר זיי, און אז ס'איז דא מענטשן נצרכים דארפסטו בעטן פאר זיי, און אז מענטשן דארפן שידוכים און זיי דארפן געהאלפן ווערן מוזטו זיי טרייען צוצוהעלפן, דו מוזט זיין איין כלל ישראל, אוודאי דער מענטש איז איין גוף, האט ער נאז, דעם קאפ, ער האט הענט, ער האט פיס, געהאט. אבער דער גוף איז איין גוף. די זעלבע וויל דא דער אייבישטער. אונז גיימיר יעצט צו צו ראש השנה, רועדים וזוחלים, מיום בואך. אונז מוז מיר אבער זיין איינס. קומט אריין אין א שול רבנים וואס זענען געגאנגען אין ערכאות, רבנים וואס האבן ארויסגעשיקט פאלשע הזמנות, רבנים וואס האבן באגראבן מענטשן, בעלי בתים וואס האבן געוואלט אונז צושטעלן טרייפות ביז משיח קומט. איטס נאט עקסעפטעבל ביים אייבישטן. און אויף דעם אלעם דארף מען שטארק תשובה טון, און מען דארף אנהייבן צו מאכן צרכי רבים, אזוי ס'זאל זיין גוט פאר מענטשן און נישט שלעכט. יעצט כ'האב אויך געוואלט רעדן צו די בחורים צו די מיידלעך, מ'האט ארומגעהאנגען אין זומער, מ'האט זיך אביסל צו צולאזט, מ'האט געהאט ביאות אסורות און אזוי ווייטער, כ'ווייס ס'האבן מיך אפגעקאלט עטליכע מיידלעך און זיי האבן געזאגט איר זעהט הרב ראזענבערג דער בחור האט מיר געזאגט אז טאמער גיי איך אין מקווה איז אלעס כשר, פרעג איך אין אין וועלכע מקווה האט מען אייך אריינגעלאזט, זאגן זיי זיי האבן געזאגט אז א לעיק איז אזוי גוט ווי א מקווה, זיי האבן געזאגט ביים ביעטש איז גוט ווי א מקווה, קודם איז דאס אלעס נישט אמת אבער כ'גיי נישט אריין אין דעם, פרעג איך זאג מיר האסטו געציילט? שבע נקיים, זיבן ריינע טעג, חמשה ימי טומאה, מען דארף זיי נישט ציילן, ווייל זי האט נישט חתונה געהאט האט זי נישט געוואוינט נאך מיט א מאן, אזוי ווי א כלה דארף נאר ציילן שבע נקיים נאך די הפסק טהרה. פרעג איך האסטו געמאכט א הפסק טהרה? זאגט זי זי ווייסט נישט וואס דאס איז, שוין האב איך דאך שוין געזעהן זי איז געגאנגען אין מקווה, זאג איך אים טו בעד, די מקווה איז קיין מקווה נישט, שבע נקיים האט זי נישט געציילט, און ווען ס'וואלט געווען א שאלה צו וועלכן רב וואלט זי געגאנגען פרעגן, פארשטייסט? מ'האט געטוהן. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן, נערמאל ביי א כלה איז נישט דא קיין חמשה ימי טומאה ווייל זי זאגט דאך די. פון די צוועלף צו פון ווען האלט זי אין איין זעהן און ס'איז נישט שייך פולטת שכבת זרע ווייל זי וואוינט דאך נישט מיט קיין מאן אבער די מיידלעך וואס זיי גייען ארום זיי לויפן ארום און זיי טוען אלע מינע איסורים איז דארף זי האבן חמישה מעתים אויכעט ווייל קען זיין זי האט זרע פון אן אנדערן בויפרענד און קען זיין סתם אזוי פון דעם בויפרענד האט זי געוואוינט און יעצט האט זי דעסיידעט אז זי וויל גיין אין מקווה ס'ווערט זייער קאמפליצירט. מען דארף זיין מורא'דיג אן טאפ אויף די זאך, מיט א ערנסט מורה הוראה, ער זאל וויסן וואס טוט זיך בכלל, און דאס אלעס איז נישט דא, ווייל דער מורה הוראה איז נישט צוגעוואוינט ווי מען האלט, ווי ווייט די מיידלעך זענען פארקראכן און פארפארן, סאו האב איך געזאגט פאר די מיידל, זי זאגט זי איז געגאנגען אין מקווה, וואס האסטו פון דיין גיין אין מקווה, ס'איז נישט געווען קיין חמישה מעתים, אויב ס'וואלט ווען אויסגעפעלט, איך ווייס נישט צו דו האסט. געוואוינט פינף טעג פאר דו האסט באקומען די וסת מיט איינעם און נאכדעם האסטו א פראבלעם, ס'איז נישט געווען קיין הפסק טהרה, ס'איז נישט געווען קיין שבעה נקיים, ס'איז נישט געווען קיין חפיפה, ס'איז נישט געווען קיין טבילה, ס'איז נישט געווען קיין עומד על גבה, ס'איז נישט געווען קיין איינער בודק אין חציצות, סאו דאס הייסט געגאנגען אין מקווה? דאס הייסט דיך משוגע געמאכט, דאס הייסט דיך איינגערעדט אז דו האסט געטוהן גוט, דו האסט נישט געטוהן גוט. אזוי ווי איך האב אייך שוין פארציילט אפאר וואכן צוריק, ס'איז געווען א גלאט קשר דא אין אמעריקע, ס'האט געהייסן ניין ניין ניין. האט מיין שווער פארציילט אז מען האט געמאכט א גרויסן טאפ מיט זאלץ וואסער אזוי ווי פסח ביים סדר, מען האט איינגעטונקען דעם גאנצן שטיק פלייש מיט איין מאל און דאן האט מען געשניטן, עס איז געווען געזאלצן, צוויי מינוט האט עס געדויערט, זי האט זיך אויך, זי האט זיך איינגעטונקען און זי איז געבליבן בלוטיג, זי איז געבליבן אן א הפסק טהרה, אן א שבעה נקיים, אן גארנישט. קינדערלעך טייערע, עס איז שוין צייט. סטאפ איט, האסט ליב א בוי? האב מיט אים חתונה. האסט נישט ליב דעם בוי ווילסט סתם ארום טרענען? ס'וועט דיך קאסטן זייער ביטער, קודם קענסטו שוואנגער ווערן, און נאכדעם יעדער וועט וויסן אז דו ביסט א טרען זאק, וועסט נישט קענען טרעפן א שידוך, מען ווייסט יעדן איינעמ'ס היסטערי, דאונט טינק אז דו האסט ארום געטרענט ערגעץ אין לאנג איילענד און יעדער ווייסט נישט דיין היסטערי, סאו לאמיר זיך אונטערנעמען. נו גיימיר ווערן ערליך, און אז מ'וויל מיר דווקא האבן אביסל סעקס, לאמיר חתונה האבן ערליך כדת משה וישראל, און לאמיר אויפשטעלן א פעמילי, קאוז דעטס וואט איטס מעיד פאר. און צו די אידישע טעכטער וויל איך רעדן, האטס עטס געהערט ווי ווייט הייליג ענקערע בכיות זענען? אבער געדענק זייער גוט, דו מוזט נוצן א מקווה. סאו האמיר א גרויסע ליסטע פון פרויען וואס זיי זענען מודה זיי האבן נישט גענוצט א מקווה, כ'האב יעצט אויך, עס קומט פאר ראש השנה קאלט אפ א פרוי, וויאזוי גיי איך צוריק אין דעם שוואונג, כ'האב שוין נישט געמאכט קיין בדיקות, אפאר יאר, כ'האב שוין נישט געשריבן די וסתות, וויאזוי הייב איך יעצט אן דאס אידישקייט? פארשטייסט? א גרויסע פראבלעם איז, בעט איך נאכאמאל די אלע, יו נאו, די טינעידזש יערס אר אווער, האסט שוין געטון וואס דו האסט געטון, באט רימעמבער מיטן שופר קען עס דיר דער אייבישטער אפווישן, די אלע דם נדות מיט די אלע איסורי כריתות וועט ער אפווישן, און דו'סט צוריקקומען און דו'סט זיין אין דער ארדענונג. און די זעלבע בעט איך אלע בחורים מיט מיידלעך, יו פלעי די ראנג געים, טריי טו סטעי אוועי פראם נאו, ריפרעין פון נישט הלכה'דיגע זנות, זאכן וואס מען טאר נישט, נישט הלכה'דיגע מיין איך אז האסט חתונה געהאט און דו ביסט ריין מעגסט, איז עס נישט קיין זנות, נאר טאמער ס'איז ליידער נישט אויסגעהאלטן איז עס די גרעסטער איסור וואס ס'איז דא, היא נכרתת וזרעו נכרתים, ס'גייט ארויף אויף די קינדער אויכעט ליידער, און.

קסובה. עס איז געווען פאר צוויי וואכן צוריק שבת. תורה זאגט אונז ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך, דאס איז אין דברים כ ו י א. וואס זעהן מיר פון דעם? אז מען דארף זיך פרייען מיט אלעם גוט. דער הייליגער חפץ חיים על התורה שרייבט אז איינמאל האט דער חפץ חיים געפרעגט א מענטש, וואס איז דיין מצב? וויאזוי גייט עס דיר? זאגט אים, רבי, עס וואלט געקענט זיין בעסער. זאגט אים דער חפץ חיים, דער אייבערשטער איז א חנון ורחום, ווען ס'וואלט ווען געקענט זיין בעסער וואלט דיר דער אייבערשטער געגעבן בעסער. אסאך מאל מענטשן זענען נישט מעריך דעם ערך ווער דער אייבערשטער איז און וויפיל ער געבט דיר, און אייביג ביסטו נישט צופרידן. זאגט ער, ווער ס'פירט זיך אזוי אויף, דער איז אזוי ווי המן, דאס איז קליפת המן. המן האט געהאט פון אלעם גוטן, ער האט געהאט עשירות, ער האט געהאט כבוד, ער האט געהאט קינדער. איין זאך האט אים געשטערט, ווילאנג מרדכי דרייעט זיך דארטן איז עס א פראבלעם. וכל זה איננו שוה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. דאס איז אין מגילת אסתר קאפיטל ה פסוק י ג. קיצור ווען דו ביסט קיינמאל נישט צופרידן ווייל דו האסט אימעדזשינעישאנס דו וואלסט געדארפט האבן אזוי און דו וואלסט געדארפט אזוי און דו וואלסט געדארפט אזוי דעמאלטס איז עס א געהעריגע חוצפה קעגן דעם אייבערשטן דאס איז והכלבים עזי פנים. מען קען קוקן אויף צוויי וועגן אדער אז די כוס איז האלב פול אדער האלב ליידיג.

סאו דאנט אלוועיס בי קאמפלעינינג. יעצט חודש אלול איז א חודש וואס מען גרייט זיך צו צו ראש השנה. מען דארף וויסן אין די ווארט שופר איז צוויי זאכן. קודם שופר מיינט שיין, מען זאל זיך שיין מאכן. און ראש השנה איז דא די מצוה פון ושמחת בחגך אויכעט. נישט נאר עצבות. אז עטס נאכקוקן שלחן ערוך אורח חיים סימן תקפ צדיק ז און אין משנה ברורה דארטן שטייט קלאר אז עס איז א ענין פון שמחה אויך ווייל ס'שטייט אכול בשמחה לחמך כי כבר רצה אלקים את מעשיך וואס הייסט שמחה? שמחה מיינט אז אונז דארפן זיך מחזק זיין אנערקענען אז דער אייבישטער איז אונזער קעניג און אונז זעמיר זיינע קנעכט איינמאל אז דו קענסט צוקומען צו די הכרה האסטו די העלפט פון די פראבלעמען איז געלעזט.

אויף דעם מאכסטו אפילו א ברכה שעשה לי כל צרכי. יעצט כ'האב געזאגט אז א מענטש האט פענטאזיעס, אילוזשענס, ער וויל דער אייבערשטער זאל אים געבן דאס און יענץ, און נישט אייביג געבט עס אים דער אייבערשטער ווייל דער אייבערשטער פארשטייט עס פעלט אים נישט אויס, וויל איך ענק דערציילן א מעשה, ס'האט מיר דערציילט א איד מיט יארן יארן צוריק, זאגט ער, ער איז געווען ברוגז אויפן אייבערשטן נאך די קריג, ער האט נישט געקענט זיך איבערבעטן מיטן אייבערשטן, וואס איז געווען? די אמעריקאנער האבן געשיקט ברויט, זעמל מיט זאכן, נאך די קריג שוין, ווען מ'האט שוין, ווי מ'זאגט.

סם המוות אין יעדן ברויט, זיי האבן געהאט אזאלעכע אינדזשעקשאנס און אריינגעשטעקט סם המוות. שוין. קיצור, מען האט אים געטיילט די ברויט, און מען האט אים געגעבן א בילקעלע. אזוי ווי ער איז געווען דער לעצטער און עס איז געווען א צוקוועטשטע בילקעלע, האט ער געקלערט אז דער באאמטער האט נישט באמערקט און גייט ברענגען נאך א זאק, איז ער נאך געבליבן שטיין אין די ליין, האט אריינגעלייגט די בילקע אין די טאש. שוין. האט ער צוויי בילקעס ס'וועט קומען נאך איינס איז שוין דא צוויי בקיצור דער עס עס מאן האט עס יא באמערקט און ער איז אים נאכגעגאנגען א וועג פון פינף מינוט און ער האט אים אזאלעכע מכות געגעבן אז ס'איז געגאנגען ממש בלוט און ער האט צוגענומען ביידע בילקעלעך און געזאגט יעצט האסטו גארנישט האט מיר דער איד פארציילט איך בין געווען צובראכן נאכן לאגער אלעס פארלוירן וואס האט דעם אייבערשטן געבאדערט אז כ'זאל האבן א בילקעלע א צווייטע. וואס מער חרי האף הגדול הזה, אזאלכע מכות צו כאפן כ'האב עס נישט געקענט דורכטראגן, ער זאגט מיר איך האב געהאט מורא'דיגע מיקס פילינגס, וואס וויל דער אייבערשטער? עניוועי, ס'האט נישט געדויערט לאנג און דער גאנצע לאגער געווען צוויי אהאלב טויזנט מענטשן, יעדער איז געשטארבן, ס'האט געדויערט אפאר שעה, יעדער איז געווארן קראנק, און.

דו יואל גבר דיך בחשבונות, נישט קענען אויסרעכענען דעם אייבערשטנ'ס חשבונות. און דאס איז וואס איך טריי צו זאגן, דער אייבערשטער ווייסט וואס דיר איז גוט, דאס וואס דו רעדסט דיר איין אז דו האלטסט אז דאס איז דיר גוט, דאס איז סתם אילוזשענס, אויף דעם זאלסטו נישט בויען, און זאלסט זיכער נישט חלילה ברוגז ווערן אויפ'ן אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער ווייסט בעסער. מען דארף זיך אויסלערנען אז מען דארף לויבן דעם אייבערשטן, מען האט געלערנט, געליינט ואמרת, אליו הגדתי היום להשם אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע זאגט רש"י ענין הכרת הטוב ואמרת אליו שאיני כפוי טובה איך בין נישט קיין כפוי טובה שטייט אין די גמרא ווען איינער איז כפוי טובה פאר א חבר לסוף וועט ער כפוי טובה זיין פארן אייבערשטן יעצט מען דערציילט א מעשה ס'איז געווען אמאל אן ארעמאן ער האט געהייסן חיים. ער פלעגט ארום גיין און ער פלעגט נעמען נדבות און ער פלעגט אויך ארום גיין פארקויפן די לאטערי, ער איז דאך געפארן פון איין שטאט צו די צווייטע אין די גרויסע שטעט איז געווען די לאטערי האט ער דאס פארקויפט. שוין, בקיצור ער האט עס פארקויפט פאר א איד און דער איד האט געווינען. ס'איז געווען אינמיטן די נאכט דער ר' חיים איז ארום געפארן זוכן דעם איד ער האט געוויסט ווער. ס'האט עס געקויפט ביי איינעם און ס'פלעגט זיין אזוי, דו האסט באקומען העלפט, דער סוחר האט באקומען העלפט פון דעם טיקעט און דער מענטש וואס האט געווינען, דער וואס האט עס געקויפט, און ממילא אז ער האט געווינען האבן זיי ביידע געוויסט ווער ס'האט געווינען. בקיצור, ער איז געפארן און געפארן און געפארן און געפארן און געפארן, ענדליך ער קומט אן אינמיטן די נאכט און ער קלאפט אריין צו דעם ר' שקל, ער זאגט, דו ווייסט, כ'האב זייער א גוטע נייעס צו דערציילן. זאגט ער, זאג מיר איבער פון די אנדערע זייט טיר. זאגט ער, ניין, דו מוזט עפענען די טיר ווייל איך.

צו טראכטן אויף דעם געדאנק האב איך אמאל געזאגט שקויעך פארן אייבערשטן, איך זאג די זעלבע אויך אויף די קינדער זענען אהיים געקומען פון אזא שיינעם קעמפ, דעם טאטן האט עס געקאסט טבין ותקילין, און ס'איז אמאל בייגעפאלן א יונגל צו גייען זאגן טאטי שקויעך, די אייזקרים איז געווען דעלישעס, האסט מיר געשיקט עקסטערע אלאווענסעס, איך האב געקענט. ער מוז זיך אינדזשויען אביסל מער די קעמפ ווי אן אנדערער, דאס פאלט דיר נישט ביי. פארוואס? ווייל אז מ'האט נישט קיין הכרת הטוב פארן אייבערשטן האט מען נישט הכרת הטוב פארן טאטן, אז מ'האט נישט הכרת הטוב פארן טאטן האט מען נישט הכרת הטוב פארן אייבערשטן, ס'איז הא בהא תליא. ביסט דען אמאל צוגעגאנגען צו א קאונסלער אין קעמפ, פארשטייט זיך איינער וואס האט דארטן מיט דיר א ביסל געפאטשקעט. צו זענען אמאל צוגעגאנגען צו א וועטער און זאגן שכוח? כ'האב באמת הנאה געהאט. ווילאנג וועסט דיך דאס נישט אויסלערנען וועט נישט זיין שמחת בכל הטוב, יו וויל אלוועיס בי מיסינג סאמטינג. אבער באמת וואס ס'פעלט איז די הכרת הטוב. וועגן דעם איז דער מענטש נישט צופרידן. אונז געפין מיר אויכעט אז ס'האט געדוירט פערצן יאהר ביז מ'האט געברענגט ביכורים. פארוואס? אז ס'איז געווען ירושה וישיבה. מ'האט געמוזט באזעצן ארץ ישראל.

אבער ווען מ'האט געברענגט ביכורים, דאן זענען אלל אוט טו סעי העלאו, פארוואס ווען יעדער קומט דאנקען דעם אייבערשטן, ס'איז אויסגעשטעלט אז קודם זאגט מען די לויב פארן אייבערשטן, און נאכדעם בעט מען פונעם אייבערשטן וואס מ'וויל, און נאכדעם דאנקט מען אים און מ'גייט צוריק עושה שלום, ס'איז אויסגעשטעלט אז פאר מ'הייבט אן צו בעטן קודם לויבט מען אים און מ'דאנקט, און נישט וואס ער ברויך אונזער לויב. נאר מען לערנט זיך אויס הכרת הטוב, און דאס איז געווען די פרשה פון ביכורים, הכרת הטוב, און דאס איז וואס דער זוהר מיינט צו זאגן צווחן ככלבים הב הב, קודם זאג יענעם העלא, האו אר יו, שכוח פאר וואס דו האסט געטון ביז יעצט, און גיב ווייטער, און נאך זאגט מען שכוח פאר אלעם, אבער נישט אה אה איך ברויך איך ברויך איך ברויך, ברויכסט? באהאלט דיך איין. און דאס איז זייער א וויכטיגער פונקט. כ'האב געוואלט זאגן אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט איבערבעטן זיין חבר. דו ווייסט, דיין ווייב איז אויך דיין חבר. אויב דו האסט געטשיט אויף איר אינמיטן יאר, האסטו געטון א געפערליכע עבירה, אפילו זי ווייסט עס נישט. דעטס קאלד טשיטן. דו האסט נישט געוואלט זי זאל טשיטן אויף דיר, רייט? סאו, ס'איז א געפערליכע עבירה וואס דו האסט געטון, און מ'דארף אויף דעם תשובה טון. און מ'דארף עס זאגן פאר'ן פרוי, זאלסט וויסן.

מען זאל זיך נישט פארלאזן אויף די אלע זאכן, מען דארף וואטשן וואס מען טוט. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט ס'דא וואס זיי פאסטן ערב ראש השנה, איך האב ענק שוין געזאגט אז די אלע מנהגים די יאר זאל מען נישט אנהאלטן ווייל ס'איז מורא'דיג א פראבלעם, אין גמרא ווערט געברענגט ווען איינער פלעגט פאסטן יעדעס יאר ראש השנה און ער ענדערט זיין נוסח וועט ער נישט מוציא שנתו זיין, אבער באמת אויף דעם איז דא וואס מען מאכט התרת נדרים. יעצט ערב ראש השנה זאגט מען נישט קיין נפילת אפיים ביי שחרית, אזוי ווי ערב יום טוב מען זאגט זייער א שיינע און א לאנגע סליחות באשמורת הבוקר, און דארט זאגט מען די נפילת אפיים, מען בלאזט נישט אין שופר ערב ראש השנה און בפרט נאך אין בית מדרש, טאמער דארף מען זיך נאך צולערנען טוט מען עס פרייוועט קיינער זאל נישט זען. ס'איז זיך נוהג צו גיין ערב ראש השנה אין בית הקברות מ'זאל זיך אויסבעטן ביי די קברי צדיקים, עס איז דא א מנהג אז מען גייט יעדן ערב ראש חודש איז דא א מנהג וואס מען גייט, נאר ערב ראש חודש פון ניסן אדער פון אלול, אבער ערב ראש השנה גייט מען אויך אין בית החיים. יעצט, איך וויל ענק זאגן, איך קען א איד, א גרויסער רב, ער איז נאך קיינמאל נישט געווען ביי זיין טאטנ'ס מצבה, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער, איך לערן די דריי שעה וואס ס'דויערט מיך צו פארן און קומען, לערן איך פאר אים משניות. טאמער ס'איז מבטל פון עבודת השם אדער פון לימוד התורה, דארף מען וויסן וואס איז ווי מ'זאגט וויכטיגער. יעצט, ס'ווערט אויך געברענגט אין ספר חסידים אז טאמער א מענטש גייט נישט צו די קברים פון די שטאט ווי ער וואוינט און ער גייט צו פרעמדע שטעט, דעמאלטס זענען די מתים זייער ברוגז און זענען מעורר אויף אים א קטרוג. כ'דענק ווען ס'איז געווען די מלחמה פון ששת ימי אפירה ווי מ'רופט עס, די סיקס דעי. וואר, כ'האב געלערנט דא אין ארץ ישראל, בין ארויסגעפארן פאר די מלחמה, אבער למעשה האט דער בית ישראל'ער געשיקט א מעסעדזש צום טשעבינער רב, אז ער וויל גיין, דער טשעבינער רב איז שוין געווען דעמאלטס דער רב שנייערסאן, זאגט ער אז ער וויל גיין מיט אים, צו קברי צדיקים מתפלל זיין צוויי דריי טאג פאר די מלחמה, קיצור ער איז אנגעקומען, זיי האבן זיך געטראפן, פארן מיט די טעקסי, פרעגט ער ווי ווילט איר גיין, זאגט ער איך וויל גיין צו דיין שווער, צום טשעבינער רב, רבי, ס'איז דאך דא רבי שמעון בן יוחאי מיט ר' אלעזר מיט דער מיט די אלע צדיקים, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האב זיי נישט געקענט זיי האבן מיך נישט געקענט, דיין שווער האב איך געקענט, און איך קען קלאפן אויף זיין טיר עט ער זיכער זיין א מליץ יושר. איך זאג אייביג, דו ווילסט גייען צו רבי ר' מיילעך, רבי ר' זישע, האניפאלי, ווילסט עפעס וויסן, גיי צו דיין טאטן, גיי צו דיין זיידן, גיי צום סאטמאר רב, א מענטש וואס דו האסט געקענט, וואס אז דו'סט רעדן מיט אים מאמע לשון, עט ער דיך פארשטיין. יעצט איך מאך נישט אוועק קברי צדיקים, איך זאג נאר, מען דארף גיין ווי ס'איז נאנט אויך, און איך האב ענק שוין געזאגט, מען דארף נישט. בעטן אז די טויטע זאלן בעטן ער זאל נאר מתפלל זיין אז דער אייבערשטער זאל געבן רחמים ביז דאדורך וועגן זייער זכות ווייל דא איז א הייליג פלאץ און די נפטרים זאלן זיין א מליץ יושר און זאלן בעטן אויף אונז רחמים פארן אייבערשטן. יעצט כהנים האבן א גאנצן פראבלעם, מען פארט צו רבי ר' מיילעך דארטן ווערט מען נכשל די גאנצע צייט, ס'איז פול מיט קברים, אין מירון איז אויך פול, כאטשיג ס'איז דא ס'איז געווען דעם א גאנצע זאך פון שינאווער רב האט נישט געהאלטן אז כהנים מעגן דארטן גיין, טא לאמיר שוין זאגן אז רבי שמעון בן יוחאי איז נישט מטמא, ווייל ער איז דער בעל מימרא פון דעם אז מ א צדיקים זענען נישט מטמא, אבער אויפן וועג איז דארטן דא קברים, ס'איז אמאל צוזאם געפאלן דער אוהל, ס'איז דא קברים אויפן גאנצן וועג, ס'איז איבעראל פול מיט קברים, דער אמת איז גאנץ ארץ ישראל איז פול מיט קברים, ס'איז א מנהג פון כלל ישראל אז מען שערט זיך ערב ראש השנה און מען טוט זיך אן שיינע וועש לכבוד יום טוב צו ווייזן. אז אונז זעמיר זיכער אז דער אייבערשטער עט אונז העלפן שוין ער עט אונז ארויסנעמען לאור משפטינו לחיים טובים ולשלום, יעצט מ'איז זיך נוהג צו טובל'ען ערב ראש השנה וועגן קרי און אויך וועגן תשובה, אבער ס'איז נישט מן הדין, דערפאר דארף מען נישט מדקדק זיין אז די האר זאל נישט זיין קיין חציצות, כ'רעד דא פאר זכרים, נישט פאר פרויען, און. אזוי איז דער מנהג, ווייל ס'איז נישט מער ווי א מנהג חסידות, און וועגן דעם מאכט מען נישט קיין ברכה אויף די טבילה אויך נישט, ס'איז דא א שיטה אז מ'זאל יא מאכן אבער מ'מאכט נישט, און ווער ס'מאכט יא איז עס א ברכה לבטלה. ס'איז זייער ריכטיג מ'זאל זיך טובל'ען נאך די פיפטע שעה, און לכל הפחות נאכדעם ווען ס'איז שוין געווארן עלות השחר. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט, אויף די מנהגים בין איך קאטעגאריש מחולק, אלע מקוואות די מענער זענען חזיריש, ס'איז דא הסתכלות אסירות, ס'דא נגיעות אסירות, מ'טאטשט קינדער, מ'פירט עס אריין, דאס איז. ישתקע הדבר. ס'זאל קיינמאל נישט, ווי מ'זאגט, דערמאנט ווערן מער. אויסער אז ער האט א מקווה אזוי ווי ס'דא אין מאנהעטן ווי איך פלעג גיין, דארטן איז דא אז ס'איז א פרוי מקווה, יעדער האט א עקסטערן צימער זיך אפילו אויסצוטוען אויכעט, מיט א עקסטערע מקווה מיט א עקסטערע שאוער. איז וואס זאל ער טון טאמער ער גייט נישט אין מקווה? זאל ער ארויפגיסן אויף זיך תשעה קבין וואסער, דאס איז בערך צווישן דריי ביז זיבן גאלן, און ס'ווענדט זיך ווי גרויס די שאוער איז, ווי שטארק ס'גייט, קיצור ער זאל זיך קענען אפוואשן פון אויבן ביז אראפ גוט, דאס הייסט תשעה קבין, און מ'קען עס מאכן מיט א שאוער, שטעלט זיך אונטערן שאוער, די אחרונים זאגן, לאמיר זאגן זיבן מינוט, אבער ס'איז נישט קיין שיעור ווייל ס'איז דא וואס ווי ס'גייט אזוי שנעל אז ס'איז ממש א מחיה, און מ'דארף אויך נישט קיין כח גברא, ס'איז גוט אז די שאוער פירט עס, און ס'מעג זיין ווארעם וואסער אויך. און ס'איז דא אין די אחרונים מיט א גאנץ אריכות אזוי ווי שטייסט אין דעם וואנע, די וואנע איז דאך א כלי, און טבילה בכלי איז דאך דאורייתא, אבער זענען עס אלע מתיר? יעצט, ס'איז דא, כ'וועל רעדן פאר יום כיפור מערטשעם נאכאמאל, אבער ס'איז דא פרויען וואס זיי גייען פאר ראש השנה און פאר יום כיפור אין די מקווה, ווען וועגן תוספת קדושה, נישט וועגן זייער נדות. איך זאג עס יעדעס יאר און איך גיי עס זאגן דאס יאר נאכאמאל, יעדע אידישע טאכטער וואס זי וויל אמת האבן א גוט געבענטשט יאר מיט אלע פיטשיווקעס און זי וויל האבן א גוט גוט לעבן, זאל חלילה נישט גיין אין די מקווה, די נאכט פאר ערב ראש השנה און די נאכט פאר ערב יום כיפור, נאר בייטאג, ווייל וואס זי טוט איז, זי שטערט אנדערע פרויען פון זייערע טבילות פאר נדות. ס'ווערט א געפאשעכטס, פרויען שטופן, כ'ווייס כ'האב ביי מיר אליין געהאט, זי האט גענוצט די מקווה ערב יום כיפור, ס'הייסט די נאכט פאר דעם, און זי האט געזאגט איך בין דא לנידות, איך בין נישט דא פאר סגולות, האט די פרוי געזאגט ס'נישט דא יעצט קיין צייט גיי גיי גיי גיי גיי גיי, איז אהיים געקומען האט מיר פארציילט, האב איך געזאגט נאו פראבלעם, מ'עט ווארטן ביז מוצאי יום כיפור, און אז דו ווילסט העט מען ווארטן מיט נאך א טאג שפעטער ווייל מ'קען נישט. מאכן די חפיפה און די טבילה נאנט איז געווענטליך אזא טבילה וואס ס'נישט פאלט נישט אויס דעמאלטס איז מען נישט מרחק די חפיפה פון טבילה אדער מען מאכט א שנעלע חפיפה ווייל מען דארף דאך אנהייבן מבעוד יום לשיטת רש י איז בקיצור האב איך געזאגט אויב מען ווארט אפילו נאך א טאג איך גיי נישט עובר זיין אויף איסור נידות ווייל ס'דא אפאר משוגעים וואס האבן זיך דארט געשטופט אין מקווה און חוץ פון דעם האט מיר פארציילט די בלניות די פרויען קומען, זיי האבן די וסת, זיי קענען נישט קאנטראלן די דם נידות, ס'גייט אריין אין מקווה, מ'זעהט עס, מ'זעהט די בלוט אין די מקווה, קודם איז עס א חציצה פאר אנדערע פרויען און נאכדעם ס'איז וטבל במים און נישט אין קיין דם נידות, איך זאג יעדע פרוי און איך זאג עס יעדעס יאר, דו ווילסט באמת האבן א גוט געבענטשט יאר, גיי נישט אין די מקווה, נעם א גוטן שאוער אינדערהיים, אויב דו גייסט נאר פאר סגולה ווייל ס'איז ערב ראש השנה צו ערב יום כיפור. די אלע סגולות טויג נישט, נאכדעם גייסטו אין א מקווה, מען גייט אין מענער מקווה'ס, דו קענסט אנשטעקיג ווערן מיט זאמען, און דו קענסט גאר שוואנגער ווערן אויכעט, און דו'סט טראגן אן אנדערענס בעיבי און דו'סט אפילו נישט וויסן. ס'דא א גוטע דזשאוק, האט איינער געזען די קינד איז נישט זיין קינד, עפעס איט דאזענט עקט לייק היז פעמילי, פרעגט זי די מאן, דו יו ריעלייז דעט דיס איז נאט אווער טשיילד, זאגט ער זיכער, ווייל ווען דאס קינד האט זיך באמאכט ווען ווי ווענט אוט פראם די האספיטעל, האסטו געזאגט ליסען די בעיבי סמעלס, דו מי א פעיווער, גאו אין די האספיטעל און טשעינדזש די טשיילד. זי האט געמיינט טשעינדזש די טשיילד מען זאל טשענדזשען די פעמפערס און ער האט געמיינט מען זאל נעמען א זויבער קינד דו קענסט האבן אן אנדער קינד וואס דו ווייסט אפילו נישט הערט אויף מיט די סגולות מיט די זאכן ס'איז גוט אין א קליין דערפל עס איז געווען אפאר פרויען וואס זענען געגאנגען און מען האט עס קענט קאנטראלירן אין אונזערע שטעט קען מען דאס נישט קאנטראלירן איז אז א אישה נידה דארף גיין לטבילה קען זי נישט גיין נעבעך

יעצט מיידלעך טארן זיך נישט טובל'ען ווייל אין שלחן ערוך ווערט צוגעברענגט ווייל טאמער ס'וועט אוועק גיין דער איסור נדות עט מען קומען מזלזל זיין און ווי מ'זאגט אז ס'איז א פנויה איז דאך נאר א לאו. איז אין דעם איז דא א מורא'דיגע לאנגע אריכות אין אלע גדולי אחרונים אז א מיידל טאר זיך נישט טובל'ען. יעצט א פרוי ווען זי איז א נדה מעג זי גיין אין שול אזוי שטייט אין שלחן ערוך זי טאר נאר נישט קוקן אויפן ספר תורה זענען זיך נוהג זי קוקט נישט אויפן ספר תורה ווען זי איז א נדה אויב זי אויב זי איז א נדה אדער אויב זי זעהט דעמאלטס דם, אבער זי זאל גיין אין שול און זי זאל מתפלל זיין פארן אייבערשטן, נאכדעם דארף מען מאכן התרת נדרים, און לכתחילה דארף מען עס מאכן אין בית מדרש ערב ראש השנה, יעצט ווען איינעם האט מען מנדה געווען, מען האט אים געמאכט אין א חרם אין חלום, ער האט זיך געחלומט מען האט אים מנדה געווען, דארף ער צען מענטשן זאלן עס אים מתיר זיין, יעצט כ'האב געוואלט וויסן. איך האב אכט און דרייסיג רבנים וואס האבן געמאכט א חרם, זיי שרייען שוין היינט ס'איז נישט קיין חרם, הע, איך האב שוין באקומען צען קאלס פון רבנים, ס'איז נישט קיין חרם, ס'איז פשוט מ'האט דיך נאר געוואלט ארויסווארפן פון שול, דו האסט געזאגט ס'איז א חרם, ס'איז גארנישט קיין חרם, מ'קען דיך נישט לייגן אין חרם אזוי ווי דו האסט געטענה'ט, דו ביסט דאך נישט דארט געווען, ווי קען מען לייגן א מענטש, מען לייגט נישט א מענטש אין חרם נאר ווען ער איז דארטן און מ'ווארענט אים, דו האסט געזאגט ס'איז א חרם, האבן מיר געלאזט ס'איז א חרם. זאג איך ניין ניין איך האב ענק צוריק געלייגט וואס עטץ האטס אויף מיר געלייגט איך האב ענק געזאגט אדרבה וואט עווער איט איז דאס גייט ארויף אויף ענקער קאפ דערווייל איז שוין דא צוויי נעבעך וואס זיי זענען אויפן וועג ארויס און זיי קאלן שוין אפ זאלן זיי גיין געזונטערהייט איך וועל זיי נישט אפשטעלן יעצט איז געווען א ראש הקהל אין קלויזענבורג אין דער אלטער היים ער האט יעדן מצער געווען עס איז געקומען פאר די הייליגע טעג איז ער צו יעדן צוגעגאנגען האט יעדן איבערגעבעטן שוין זייער פיין. ס'געקומען מוצאי יום כיפור נאך פאר מ'האט געזאגט ברכו האט ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט רבותי איך רעכן זיך מיט יעדן ווייטער חשבונות. דאס איז אלטע יאר צוריק. א מענטש דארף זיין א מעביר על מידותיו, ס'ווערט געברענגט אין אסאך ספרים, אין תומר דבורה בפרט, אז ווען א מענטש איז עם באשערט חלילה מיתה אדער קינדער זאלן עם שטארבן אדער פרנסה ס'וועט נישט גיין, אלע צרות, טאמער איז ער מעביר על מידותיו איז עם דער אייבערשטער אלעס מוחל און ער פירט זיך מיט עם מיט אן אנדערן חשבון. סאו יעדער זאל צוגיין צו די חבר און זאגן, טאמער כ'האב דיך געטשעפעט, טאמער אהער טאמער אהין, כ'וויל דיך איבערבעטן און כ'וויל זיין א מעביר על מידותי. ווען מען גייט צו די קברים בין איך מסביר אז מען זאל נישט בעטן דעם צדיק ער זאל בעטן דעם אייבערשטן, ס'דא ירושלמי, מסכת ברכות, דף ט עמוד א,

וואס ער האט געמאכט א נדר פארן אייבערשטן, הגביר דינים לפני המקטרג שקיטרג על יעקב, איז האט זיך געשטארקט די דינים וואס מען האט מקטרג געווען אויף יעקב, מיד ותלד רחל ותקש בלידתה, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. יעצט עס קומט אזא ראש השנה יום כיפור און סוכות, א מענטש דארף וויסן, ס'איז דא א געוואלדיגע חזל, חזל זאגן,

די עיקר וואס מען דארף אבער וויסן דעם שופר, אז אין שופר די תורה האט מען געגעבן מיט ווען ס'איז געווען תקיעת שופר, און ס'ווערט אויכעט געברענגט אין תנא דבי אליהו זוטא פרק כ ב, אז ווען דער אייבערשטער וועט צאמזאמלען די גלות וועט עס אויך זיין מיטן שופר, ממילא דארף מען זיך אונטערנעמען אז מען זאל זיך אביסל מער מדבק זיין א גאנץ יאר אין תורה הקדושה. אז מען מוז נישט לערנען גרויסע לומדות, מען לערנט נאר אביסל, ס'שטייט אזוי אין תנא דבי אליהו זוטא קאפיטל ב' שטייט אפילו אין אין בידו של אדם אפילו א מענטש האט נישט לא מקרא ולא משנה ער קען נישט לערנען ער קען נישט חומש ער קען נישט משניות אלא יושב וקורא כל היום א פסוק ואחות לוטן תמנע אפילו הכי שכר תורה בידו. האט ער אויכעט שכר תורה. וועגן דעם זאג איך די אינגעלייט, לאמיר מאכן אז ליינען קריאת שמע בזמנה אין די פרי און ביינאכט, און אין די פרי אז דו גייסט נישט אין שול טו אן די תפילין אינדערהיים און ליין קריאת שמע, און לאמיר אנהייבן א א העפי סטארט. און דער אייבערשטער וועט מירצעשעם העלפן, שטייט כל המניח תפילין מאריך ימים, אזוי ברענגט דארטן די גמרא מסכת מנחות דף מ ד עמוד א', און רשי זאגט.

און ס'האט זיך ארויסגעדרייט די זעלבע מוז זיך אונז מירצעשעם ארויסדרייען. איך ווינטש יעדן איינעם א גוט געבענטשט יאר און א פרייליך יאר. הנני
הנני העני ממעש.

שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א גוט געבענטשט יאר און א פרייליך יאר, און יעדער זאל האבן וואס ס'פעלט אים אויס, נישט וואס ער רעדט זיך איין אז ער דארף האבן, ווייל דאס איז א משוגעת, כ'האב דיר געזאגט דאס איז האלוסינעישאן, וואס דער אייבערשטער האלט אז ער דארף האבן דאס זאל ער האבן, געזונטערהייט און גרינגערהייט, און האטס אלע א גוטן א ליכטיגן יאר.